דער שיעור איז עקסקלוסיוו אויף די רציחה וואס איז געשען וואס מ'האט געהארגעט דעם אינגערמאן שטארק. א גוט וואך, די וואך גייט פרשת בשלח, ס'שטייט די וואך ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים, קען מען אפשר טייטשן ולא נחם, טאמער פאלגט עטס נישט נחמ'ן, דעמאלטס אלקים דרך ארץ, וועט ענק דער אייבערשטער לערנען דרך ארץ, אז עטס טאטשן קינדער, וועט זיך דער אייבערשטער אריינמישן. עניוועי, איך בין נישט דא יעצט צו זאגן דברי תורה, איך בין דא יעצט אביסל רעדן צום עולם, טוט די זאך. עטס האטס אלע געהערט וואס איז געשען א טראגעדישע זאך ווי מען האט אומגעברענגט א אינגערמאן מיט ד' מיסות בית דין מיט די גרעסטע בזיונות וואס איז דא, איז א אינגערמאן פון אכט קינדער, און די טראגעדיע איז ביטער, ס'אזוי ביטער אז ס'איז נישט דא ווי אנצוהייבן און ס'איז נישט דא ווי צו ענדיגן. יעצט א הספד האט שוין זאליקא געזאגט, אבער זאליקא איז קלוג, ער האט עס נישט געזאגט ביי זיך אין שול, ער האט עס געזאגט אין עפעס א פרעמדן שול. ס'איז דא רומערס אז א דאנערשטאג צו מיטוואך האט ער נאך אריינגעטראגן אַכצן טויזנט דאלער קעש צו זאליקא, און כ'בין נישט זיכער, איך נעם נישט קיין אחריות אויף אלע רומערס, אבער דעם הספד האט זאליקא שוין געזאגט. פיין, דאס איז עס. יעצט דער איז אזא פוסטער עם הארץ. ער האט גערעדט פון א עגלה ערופה וואס דאס ווערט געברענגט אין פרשת שופטים, ער כאפט נישט אז יעצט גייט פרשת בשלח, יעצט גייט אינגאנצן נישט פרשת שופטים, פאריגע וואך איז געגאנגען פרשת בא, נאכדעם דער פוסטער עם הארץ דער שטריק האט געזאגט אזוי, הערט וואס ער האט געזאגט, ער האט געזאגט א מורא'דיג ווארט, ס'איז ממש מיינד באגלינג, ער זאגט שטייט ביי עגלה ערופה שלא נודע מי הכהו, די פערדי, אונז ווייסט מען דען נישט ווער עס האט עהם געשלאגן, אונז ווייסט מען זייער קלאר. האט מען נישט דעם גוי וואס מ'האט געדינגען, אבער אונז ווייס מיר קלאר. יעצט קודם כל איז דא אפאר זאכן וואס אונז זעמיר זייער צופרידן אז דער אייבישטער האט אזוי געפירט די הנהגה אז טאמפסאן איז אריינגעקומען, ווייל טאמער נישט וואלט רענטא געווען דער וואס האט אים געשאסן, ניין נישט רענטא האט ער געהייסן, רב חזקאל שמש'ן שיסער. אה, עס וואלט נישט געקענט זיין ווייל ער איז עניוועי געווען אין תפיסה וואלט ער ווען נישט ארויס, ניין ער וואלט ווען יא ארויס, ער האט געפייט נאך אין טשארלס היינס צייט ארויסצוגיין, סאו אונז האמיר גראד ווער ס'האט אים געשאסן, יעצט וואטש ענד סי, יעצט וועט מען נישט טרעפן קיין שיסער, וואטש ענד סי, ווייל די מאפיא זענען זייער געלערנט און זענען פארבינדען מיט די פאליס, און די פאליס ווייסט ס'איז געווען א לאון שארק און אזאלכע זאכן, פייפן זיי זיך אויס, דו קענסט דאך נישט גיין בארגן איליגעל און דעם זאגן די פאליס זאל דיר קומען העלפן, כ'מיין, דו קענסט דאך נישט עסן די פאי ענד סעיוו איט, ביסט געגאנגען אן יור און, גיי אן יור און. אוודאי זיי קומען אריין לפנים אבער וואטש ענד סי, מ'וועט טרעפן גארנישט. יעצט ס'איז דא נאך א מזל אז עס איז א נייער מענטש אינעם אפיס. מיסטער טאמפסאן, ווייל ווען נישט די צוויי מענטשן איז געווען ר' שלמה אהרן קעלנער און נחום ראזענבערג. העהע, עטס ווילטס דאך מיך אראפברענגען און אים האט עטס נעבעך שוין וויי געטון אזויפיל יארן, און גראדע ער האט א ווייסע ווען, אין די ווען האבן שוין די משפחת לעבאוויטש אריין געלייגט א קליינעם דעווייס וואס דארטן הערט מען אלעס, און איך האב אים אייביג געזאגט וואטש וואס דו רעדסט און ער האט געגלייבט. ער איז א מאמין ואינו מאמין ער איז מיר יא געווען א מאמין נישט קיין אינו מאמין יעצט ארויס געקומען א טעיפ ווי זיי האבן איבער געגעבן א פאלשן טעיפ וואס אונז האמיר גערעדט צוויי און א האלב יאר צוריק מיט מיסיס וועיג וויאזוי איז ארויס געקומען אזא טעיפ מיסיס וועיג האט אונז נישט געטעיפט זי האט געזוכט דאס אונז זאמיר איר העלפן האהאהא די לעבאוויטשעס דאס איז דאך אזאלעכע סחורה וואו ס'איז אנבעליוועבל זיי זאגן איינער האט מיר פון די משפחה האט מיר געזאגט מ'האט מיר נאכגעקוקט צוויי יאהר ווייל זיי האבן זיכער געמיינט זיי וועלן מיך כאפן אדער מיט א משכב זכר אדער מיט א זונה. זאג איך איך וואלט דיר געקענט זאגן ווי איך פאר אייביג ווייל ס'איז א שאד האסט מיר געמוזט נאכפארן אויף מאנטריאל האסט מיר געמוזט נאכפארן אויף טאראנטא העי איך וואלט דיר געזאגט ווי איך פאר ווען איך פאר אויף אוקריינע וואלט איך דיר געזאגט אז איך פאר אויף אוקריינע איך האב דארט נישט קיין פראבלעמס ברוך השם. אלטע סאטמאר אזיאטישע מארמאראשע פערד סא עניוועי אונז האמיר געטוישט צו מיסטער טאמפסאן. יעצט, צו ס'וועט אריינפאלן אין טאמפסאן'ס דזשודיסטריקשאן צו נישט, מסתמא יא, ווייל מ'האט אים פון דא געקידנעפט. יעדער פרעגט פארוואס טאמפסאן זאגט גארנישט, כ'וועל דיר זאגן פארוואס, ווייל ער איז נישט קיין סאטמארע פערד. ער גייט דיר נישט זאגן זיינע סטרעטעדזשיס. ער גייט נישט זאגן געוויסע זאכן און נאכדעם זאלסטו אים קענען כאפן ביי דעם. יעצט, קודם פאר איך הייב אן מיין די זאך וואס איך וויל רעדן, ס'איז נישט קיין הספד, הספד האט זאליקא געזאגט, ער זאגט ס'לא נודע מי הכהו, איך גיי אים יעצט מגלה זיין ווער ס'האט עס יא געטון, ער האט עס געטון דער שייגעץ, ער נעמט געלט און ער, ס'אינטערעסירט אים שוין ווי די אינגעלייט לעבן, א אינגערמאן דארף האבן פיר טויזנט דאלער א חודש צו פארדינען פארן רענט און פאר שכר לימוד פאר ער האט נאך א שטיקל ברויט צו עסן. און קיינעם ארט עס נישט, דער שייגעץ אהרן האט איבערגענומען בירושה קרית יואל, און זיך אריינגעשטעלט שקצים וואס האבן עס אויפגעהייקט אויף זייער א הויעכן ריעל עסטעיט, און ס'איז דארטן דא אפאר הונדערט עיקער, לאמיר זעהן, איך זאג מ'זאל פארן אויף טעקסעס, פארוואס אויף טעקסעס? ס'איז דאך פון אונזער געלט געבויעט געווארן דאס אלעס, לאמיר זעהן אז דער שייגעץ אהרן זאל זאגן איך האב א שטאט, ס'איז שוין מסודר און אלעס, איך געב צוויי הונדערט עיקער אוועק פאר טשעריטי, אזוי טוט יעדער.

און די מאטעריעל איז אויך כמעט די די זעלבע, נאר דער חילוק כאפט אין די טעקסעס און די חילוק כאפט אין די ריעל עסטעיט אויף פון די אויף וואס מען בויעט. סאו בעיסיקלי ווער ס'איז שולדיג אין די גאנצע רציחה זענען די מנהיגים וואס האבן אונז אין דר'ערד, און איך הייב אן מסביר צו זיין פארן עולם און זיי פארשטייען שוין לעצטנס אז פון א מנהיג קענסטו נישט האבן גארנישט, ער באדט זיך אין עסיג און אין האניג, אים פעלט גארנישט נישט ער נישט זיינע קינדער, זיינע קינדער האבן האק פלייש, ד. זיין זון מענדעלע חזר האט געהאקט אין בחורים, און זיין איידעם שמעון זאב האט געהאקט אין אשת איש. סאו די אלע זאכן ווער ס'איז רעספאנסיבל וועטס באלד הערן. אבער קודם וויל איך מיך אפשטעלן א פאוז אויף א מינוט, און איך וויל רעדן פון א זאך וואס דאס הייסט דער ניו יארק פאוסט. דער ניו יארק פאוסט האט געשריבן זייער א מיאוס ארטיקל, ווער וויל אים דען נישט זעהן טויט דעם שטארק? יעדער וויל אים זעהן טויט. און ער ברענגט צו אז ער האט דעם בא'גנב'עט און דעם נישט באצאלט און יענעם נישט באצאלט און אהער נישט באצאלט און אהין נישט באצאלט. ער זאגט א אידישער קאנטראקטער האט אים געזאגט נאכדעם ווען ער האט אים גענדיגט דעם דזשאב האט ער אים געזאגט א מיאוס ווארט, א גוי וואטעווער. סא יעצט וויל איך ענק זאגן, יעדער האט עס פארדאמט, אגודת ישראל האט עס פארדאמט, דער גנב דוב הייקינד האט עס פארדאמט, יעדער און ווער נישט? יעדער האט עס פארדאמט. יעצט וויל איך זאגן פארן עולם א קלייניקייט, די פראבלעם איז נישט די ניו יארק פאוסט, די פראבלעם איז דער איד, ר' שמעון בן יוחאי האט עס אהער געשטעלט, און דאס איז א מורא'דיגע זאך, ר' שמעון בן יוחאי זאגט הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב, דאס איז דער פראבלעם פארוואס דער גוי רעדט אויף אונז אזוי, און איך וויל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם, אזוי ווי דו ווייסט. אז דער גוי גייט אזוי זאגן דארפסטו זיין זייער קערפול פאר דו טוסט עפעס, צו שרייבן אין א בלאג, ווער וויל דעם דען נישט הרג'נען, ווייזן זיי א פיקטשער ווי די אכט יתומים מיטן טאטן זאגן קדיש, זאגן זיי ווער וויל נישט, אבער די אכט יתומים מיטן טאטן האט ער, דער אינגערמאן האט דאך דאס זייער שטארק געוויסט, הי נאו אבאוט אלל דעט, סאו האו דיד הי געט אינוואלווד אין אלל דיס יעצט? ווי ס'פעלט אויס אין וויליאמסבורג, איך זאג אין די גאנצע אידישע קאמיוניטי, ס'פעלט אונז אויס לידערס. למשל די סעקשועל אביוז איז אזוי צעדרייט און פארקרומט געווארן אויך ווייל ס'נישט דא קיין לידערס. אויב ס'זאל זיין לידערס וואלט דאס נישט געשען. די זעלבע דא אויכעט. א אינגערמאן פארפלאנטערט זיך, כ'ווייס נישט, צוויי יאר צוריק האט ער געבענקראפט מיט אפשר כ'ווייס נישט וויפיל מיליאנס אוו דאלערס, און יעצט איז ער שולדיג פופציג מיליאן דאלער. דעיס סאמטינג ראנג וויט הים. אדער וואס? יעצט איז שוין גארנישט ראנג מיט אים יעצט. אז מען פארפלאנטערט זיך דארף זיין אן אפיס פון ביזנעס לייט צו וויסן צו וועם צו רעדן. איך האב געבויט א מקווה, זייער א טייערע מקווה ערגעץ אין א ספרדישע קהילה, זענען געווען סיריענס, זיי זאלט איר וויסן זענען אלע רייך ווייל זיי העלפן ארויס איינער דעם צווייטן, ביי אונז ווען איינעם גייט גוט באגראבט מען אים און בארעדט אים, זיי נישט אזוי, פארקערט זיי העלפן יעדער זאל זיך קענען צושטעלן צו א פרנסה, ווייל אין דער אלטער היים פון ספרד פון וואו זיי קומען האט מען דאך נישט געהייערט קיין אידן, האט מען געמוזט גיין אין ביזנעס. געווען אינגערמאן זיך פארפלאנטערט מיט גאר גרויס געלט מיט די מאפיא זענען זיי געגאנגען זיי האבן צוגענומען אלע עסעטס זיי האבן געזאגט אזוי דיינע עסעטס איז ווערט צוואנציג מיליאן שילדיג ביסטו דרייסיג מיליאן ווייל די ריבית עסט דיך אויף בקיצור אונז מאך מיר מיט דיר א געשעפט אונז נעם מיר דיר צו די ריעל עסטעיט אונז לאמיר דיך נישט פאלן ווי אר אווערפעיאינג אן יור ריעל עסטעיט ווייל ס'איז נישט ווערט קיין דרייסיג מיליאן אבער עווענטשעלי מיר אונז נעמען די פראפיטס וויטש איז נאט נאט מאר דען פעיר. אונז האמער דא אזא אפיס, דא וויל איינער העלפן דעם צווייטן, ווען מען מאלעסטעט איינער וויל מען אים העלפן צו מען וויל אים באגראבן, מען וויל אים סטראשען, אונז האמער נישט קיין קאמיוניטי, איך ווייס באמת נישט וואס א מענטש וויל דא וואוינען אין ווילימסבורג, די תלמוד תורה איז נישט וואס ס'דארף צו זיין, די ישיבות זענען נישט וואס ס'דארף צו זיין, די מקוואות זענען געי בעדס, סאו וואס וואס איז די גרויסע גדולה אז מען זאל וואוינען אין אזא אנסאפיסטיקעיטעד קאמיוניטי, דאס איז וואס איך פארשטיי נישט. און נאך א זאך, ווען דו הייסט נישט די פאר שמות הנרדפים, שלום שניצלער, נחמיה וועבערמאן, הערשל קראהר, ווען דו ביסט נישט פון די שמות הנרדפים ביסטו גארנישט ווערט עניוועי, נאבאדי לוקס יור וועי, דא געט מען אסאך צדקה, מען געט און מען געט און מען געט קמחא דפסחא, קמחא דפסחא געט מען פון א גויאישע קאמפאני, די קאמפאני געט פאר ניו יארק, זיי זאגן איינע פון פינף געבן זיי צו עסן, פון דעסטוועגן דאך. מ'שיקט נישט פאר יעדן א קארטל, נאו וועי! דו מוזט זיין א מעמבער, מוזט האבן באצאלט די מעמבערשיפ און דו מוזט זיין א לעקער. למשל, ברוך השם איך ברויך נישט קיין קמחא דפסחא פון קיינעם, באט מיר האבן זיי קיינמאל נישט געשיקט א צעטל, נישט יעצט ווען איך בין אין חרם, יעצט וואס איך בין חרם פארשטיי איך מ'קען מיר נישט שיקן א צעטל, וויר גאוינג בעק אין די עידזש אוו צוואנציג יאר צוריק. ס'האט זיך איינער געזארגט אז איך האב נישט וואס צו עסן מצות אויף פסח? און נישט נאר מיך, איך זאג איך, נישט נאר איך. איך האב געוואוינט מיט זעקס אינגעלייט קיינער האט עס נישט באקומען ווייל זענען נישט געווען די הו איז הו זענען נישט געווען די גנבים זענען נישט געווען די רעיפיסטס זענען נישט געווען די לעקערס ס'איז א מורא'דיג אומגליק וואס דא גייט פאר סאו יו העוו נאטינג טו לוק פארווערד אין וויליאמסבורג עניוועי אז דו הייסט נחמיה וועבערמאן וועסטו קענען מראיין זיין סאטמארע מיידלעך וואן טו וואן בעיסיס מיט א צוגעשפארטע טיר און וועסט קענען אנשוואנגערן עניוועי סאו די דער אמת איז נאובאדי איז לוקינג אוט פאר די וועל ביאינג פון קיינעם. און דאס איז א מורא'דיגער חורבן, די סירישע האבן אים געראטעוועט, יעצט איז געווען נאך א אינגערמאן אין באבוב מיט יארן צוריק, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, ער איז שוין היינט פרי און קליער, ער האט זיך אויך פארפלאנטערט מיט די מאפיא, איז געגאנגען אין באבוב, איך ווייס נישט פונקטליך ווער ס'איז דעמאלטס געווען, צו ס'איז געווען ר' נפתול'טשע, צו ס'איז נאך געווען דער אלטער, דער פריעריגער ר' שלמה'לע, וואס דער איז געווען א איד א א צדיק אן אוהב ישראל, מ'קען אויף אים זאגן בבחינת אהרן הכהן אוהב שלום ורודף שלום ומקרבן לתורה, איז ער געגאנגען. און מען האט געפרעגט די מאפיא פונקטליך וויפיל געלט מען איז שולדיג, מען האט ארויסגענומען א באריכט, און נאכדעם איז מען געגאנגען און מען האט אים געשטעלט אויף די פיס, מען האט סיי באצאלט, מען האט אים גענומען וויפיל עסעטס ס'איז דא, יעצט פונקט ווי ס'פעלט אויס אן אפיס פאר סעקשועל קריים פעלט אויס אן אפיס, אז א אינגערמאן פארפלאנטערט זיך אמאל, זאל ער האבן וואו צו גיין, און מען זאל אים ארויסהעלפן, יא דא ארויסהעלפן, דו וועסט מיר נאכלאכן פון די הע הע הע הע.

דער ווייסט וויאזוי צו גנב'נען פון די באנק אויף מארגעטשעס, דער ווייסט וויאזוי צו גנב'נען אזוי, און דער ווייסט וויאזוי צו גנב'נען אזוי. אן ערליך שטיקל ברויט קען איך נישט איין מענטש וואס ער איז אן עושר. ס'דא אפאר אלטע עשירים, אבער דעטס אבאוט איט. סאו, דער רב דארף פרעגן דעם יונגערמאן, אנטשולדיגט, פון וואו האסטו דאס געלט? פון וואו קומט דאס געלט צו דיר? האסטו פרנסה? איך הער זאגן אז ער איז געגאנגען, איך ווייס נישט זיכער, איך מיין איך בין זיכער ער האט שוין געגעבן אסאך מאל גרויסע נתינות, אבער איך הער זאגן אז א טאג צוויי פאר מ'האט אים געשאסן איז די אינגערמאן געווען ביי זאלי כהן, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, מ'האט אים געגעבן אַכצן אלפים, ער האט געדארפט פרעגן, אַך קעש? אַכצן אלפים וואס טוט דאס מיט ביי דיר? פון ווי איז דאס? און נאך א זאך, רבנים כאפן זיך נישט, יעצט איז גאנץ סאטמאר אין פעקל, סאטמאר פאלט דא אריין אין א מורא'דיגן פעקל, ווייל זיי ווייסן ער האט געגעבן געלט פאר סאטמאר, און בסופו של דבר. איז געווען קעש אויכעט? און ווער ווייסט עס איז נישט געווען קיקבעקס אויכעט? און זיי גייען דאס דערגיין? מען קען שוין נישט מער ארויסווארפן די סעיף אזוי פון פון אפיס אין די גאס ארויס און זאגן גוים האבן עס גע'גנב'עט, נא די זאכן איז געשטארבן. סא קעש טשעקינג פלעגט האבן יעדע פאר יאר א גניבה ווען עס איז געווען דער פריעריגער אָונער, און היינט די גרינפעלד האט נאכנישט געהאט קיין גניבה, ווייס האט געהאט גניבות יעדע פאר יאר. ניין איט סטאפט, די באלאוני סטאפט זיך אינאיינעם מיט די סעקשועל אביוז, ביקאוז די גאס איז שוין מער נישט משוגע, און די זעלבע אויכעט מען קען נישט מער ארויסווארפן דעם סעיף, און זאלי כהן זיצט און קאלעקט דארטן מיליאנען קעש, און עווענטשעלי די מאפיא, די וואס האבן איהם געשאסן, איך האב נישט געוואלט נאך רעדן ביז יעצט ווייל איך ווייס דאך נישט ווער עס האט אים געשאסן, יעצט די מאפיא איז מען זיי שולדיג געלט, איז נישט די פשט זיי האבן איינעם געשאסן און די חוב איז אפגעווישט, עטס האטס א טעות. דאס איז א סימן אז יעדער ווער ס'איז פארמישט דא זאל אנהייבן צו באצאלן זיינע פעימענטס. ס'דא דא הונדערטער אינגעלייט וואס האבן שווארץ געלט געבארגט ביי די מאפיא וואס האבן געדארפט צאלן מארגיטשעס, זיי האבן געדארפט קויפן א הויז, זיי האבן געדארפט צושטעלן אידישע זאכן, סוף כל סוף זיי וואוינען דאך אין ווילימסבורג, רייט? האבן זיי געדארפט אלעס צושטעלן. אנשטאט זאלן גיין וואוינען וואו ס'איז ביליג ריעל עסטעיט, גייען זיי וואוינען אין די טייערסטע פלאץ. איר זעט נישט וואס איז געשען מיט ווילימסבורג? ס'איז געמאכט אז די אלטע אידן זאלן זיך פארקויפן די הייזער און אנטלויפן. די ריעל עסטעיט איז ברוך השם ארויף. ס'איז נישט געמאכט דו זאלסט וואוינען אין אזא טייערן ריעל עסטעיט. עניוועי, סאו די זאך אז די רבנים פרעגן נישט, און פארוואס פרעגן זיי נישט טאקע, יעצט וועל איך ענק זאגן וואס איז באמת געשען מיט אידישקייט, און וואו איז חסידות, און וואו איז ליטווישיזם געגאנגען ראנג. מסביר זיין. געדענק ווען איך בין אויפגעוואקסן איז ווער געווען א יחוס? א איד וואס האט געקענט לערנען, געזעסן אויבן אן, אדער א איד איז געווען א בעל צדקה, אדער א איד וואס ער האט געווען אן עסקן פאר צדקה. היינט זענען די אלע זאכן גארנישט ווערט. די אויבן אן זיצערס איז אינגעלייט. משה טעראריסט רוצח פרידמאן האט געמאכט יעצט פאר ארץ ישראל א מגבית און גערופן נאר רייכע אינגעלייט. ער האט קיינעם נישט געפרעגט פון ווי ער האט דאס געלט, פון וואס ער האט דאס געלט. אלעס איז געמאכט אויפצוהייבן דעם רייכן יונגערמאן. דער פרומער יונגערמאן וואס ער דאווענט ערליך און ער מגדל'ט זיינע קינדער ערליך דער האט נישט קיין פלאץ היינט אין כלל ישראל. נישט ביי די ליטווישע און נישט ביי די חסידים. אלעס איז געלט, מאני טאלקס, די רעסט וואקס. און ממילא אזוי ווי ס'איז געווארן אזא געוואלדיגע מ'זאגט, אך, מ'געט אזויפיל כבוד פאר די מענטשן וואס האבן געלט איז מען שוין נישט מבחין פון ווי די געלט קומט. דער רב דארף זאגן פאר די אלע אויבן אנזיצערס אנטשולדיגט. פיינענשאל סטעיטמענט. וויפיל דיינע עסעטס, וויפיל דיינע לייעביליטיס און וויפיל ביסטו ווערד. און קיינער טוט דעיס נישט. קיינעם נישט קיין חילוק. די רבי האט אונז געלערנט ערליך געלט מיינט נישט נאר ציוניסטיש געלט, ס'מיינט די גע'גנב'עטע געלטער אויך. יעצט ס'איז געווארן בכלל א שינוי, דער קראלער רב איז זיך עדווערטייזט זיך יעדעס מאל ער פארט אויף יאנג איזריעל, פלעטבוש, דא, דארט. העי, קראלער רב, דאס איז דאך אלס געלט וואס מען האט נישט געלאזט נוצן אמאל. דו פרעגסט יענעם צו ער איז א שומר שבת צו נישט, דו פרעגסט יענעם צו שפעטער עט ער נישט זיין אזוי ווי דער, ס'דא א פארברעכער א אידישער וואס האט געגנבעט א ביליאן דאלער יעצט און ער שפילט זיך מיט די גאווערמענט, ער מיינט אויכעט אז ער האט מח און הי איז פלעיאינג געימס. ער הייסט אליהו וויינשטיין, קודם האט ער איינגעגעבן ער פליעד גילטי, ס'שטיין שטייט הונדערט פופציג מיליאן אבער מ'זאגט ס'האלב א ביליאן, נאכדעם האט ער געזאגט ער פליעד נישט גילטי ער וויל צוריקציען זיין פלי, ניין ער שפילט דאך אויכעט מיט דעם סיסטעם, ער איז געווען א גרויסער בעל צדקה, און דאס איז אונזער זאך, אונז נעמער פון יעדן, פאר די ארץ ישראל'דיגע זאג מיר אן מען זאל נישט נעמען חלילה קיין געלט פון די מדינה, אבער אונז נעמער געלט פון מאפיא חברה וואס האבן שארק לאונס מיט די אלע זאכן. סאו עניוועי דאס איז דא וואס דא גייט פאר יעצט, ס'איז דא אויכעט מען זעהט מען לאדענט איין דעם און דעם אינגערמאן, טראכט זיך דער אנדערער, דער אינגערמאן איז דאך געווען א אויסווארף אין די ישיבה, א דאמי, האט נישט פארשטאנען נישטאמאל דעם חומש, וויאזוי האט ער זיך אזוי אויפגעארבעט, און איך בין געווארן גארנישט. מאכט ער א חשבון אז יענער איז מצליח, ער נישט, ער ווערט דזשעלעס, ער ווערט ברוגז, און ער טוט אלעס ער זאל ווייזן ער קען יענעם איבערשטייגן. איי דו כאפסט נישט, דאס אלעס האט צוטון מיט מזל? דאס אלעס האט צו טון וואס דער רבונו של עולם געבט אריין פאר יעדן אן עצה מיט וואס ער זאל האנדלען, אזוי ווי ס'שטייט, כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל, זאגט דער תרגום, עיטא, עיטא מיינט אן עצה. כח געבט דער אייבערשטער פאר יעדן, אבער די עצות ווען צו קויפן, ווען צו פארקויפן, צו כדומה, דאס אלץ, דער אייבערשטער פירט דאס. דער הייליגער רמבן איז דאס מסביר צענדליגע מאל אין זיינע ספרים, אז די השגחה פון א יעדן מענטש, און די השגחה כללית פון כלל ישראל איז אלעס ניסים אין בהם טבע, דער רמבן זאגט עס, קוקטס נאך אין פרשת בהר און בחוקותי און אין פרשת בא פאריגע וואך, און ער איז ביזי אין אלע זיינע ספרים און דרשה תורת השם תמימה, אלעס זאגט דער רמבן האט צו טון מיט ניסים, דער אייבערשטער איז זן ומפרנס, דאס איז ניסים בתוך ניסים, א רעגן טאג איז א נס כיום שנברא בו שמים וארץ, שטעל דיר פאר פרנסה דורך רעגן. רעגן איז דאך פרנסה, שטעל דיר פאר אז יעדע זאך איז דער אייבערשטער, כ'האב געזען אין ספר חסידים שטייט, איך געדענק נישט יעצט וועלכן אות, זאגט ער, צו מאכן פרנסה געבט דער אייבערשטער איבער פאר א מלאך, ער געבט אים איבער דאס מאכן פרנסה, איינער זאל מצליח זיין ווערן א עושר איז רופט דער אייבערשטער אליין אויס, סאו אלעס איז חשבונות פון הימל, פיל נישט שלעכט אז דו ביסט נישט אזוי סוקסעספול ווי יענער. און נאך א זאך, קוק אויף יענעם שטוב און קוק אויף דיין שטוב, קוק די גוטע זאכן וואס דו האסט און קוק וואס יענער האט נישט, און ער ווייסט נישט וויפיל שלום בית יענער האט, און אפילו ווען דו האסט גארנישט, דאס איז דער אייבערשטער וויל אזוי זאלסטו מקבל זיין אלעס באהבה. סאו קוק נישט אויף יענעם, ער האט אביסל כבוד, איך וויל דיך עפעס פרעגן, ווען מען געבט א גביר כבוד א גאנצן יום כיפור דארף ער מוצאי יום כיפור נישט עסן? ער דארף פונקט אזוי עסן ווי דו. יעצט, איך זאג אייביג, אין אמעריקע איז די סיסטעם אזוי איינגעשטעלט מיט די וועלפעיר, פוד סטעמפס און מעדיקעיד, אז ר' לייביש לעפקאוויטש האט גארנישט געהאט א בעסער שטיקל פיש ווי א וועלפעיר רעסיפיענט, דער וועלפעיר גיבט צו דיר געלט זאלסט דיר קענען קויפן אלעס וואס דארף צו זיין, סאו וואס וואס האט יענער מער פון דיר? אבער איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם שמועס ווייל דאס איז א שמועס פאר דיר, זאלסט נישט מקנא זיין יענעם, אבער איך וויל פארשטיין. די רבנים רייצן אויף די גבירים, די גבירים מוזן ארויפקומען מיט די גרויסע געלטער ווייל טאמער נישט זעצט מען זיי נישט אויבן אן, און ממילא אז זיי מוזן ארויפקומען מיט די גרויסע געלטער איז דאך דא אן ערענסטער פראבלעם, זיי האבן עס נישט פון וואו ארויפצוקומען, סאו עט די ענד אוו די דעי אז זיי האבן עס נישט פון וואו צו באקומען איז עס א גרויסע פראבלעם. ווייל זיי גייען גנב'נען, זיי גייען טוהן כל דבר אסור, און ס'ווערט א ווישעס סייקל, דער רב, דו קומסט אריין, הי, ר' חיים, ר' משה, וואו, האט געברענגט א גרויסע נתינה, און דאס איז זייער נישט גוט, דו דארפסט יענעם פרעגן, דו האסט פון וואו צו מאכן שבת, דו האסט פון וואו צו באצאלן פאר דיינע ארבייטער, ווייל ער גנב'עט פון ערגעץ, סאם פלעיס הי העז טו קאווער היז בודזשעט פראם. היינט אז דו גייסט אריין אין סאטמאר אין בית מדרש ווי דו ווילסט איז אנגעלייגט סיינס דער האט געגעבן יענער האט געגעבן, אין גרויסן סאטמארער בית מדרש איז געווען איין סיין נאכדעם ווען די רבי איז אוועק לעילי נשמת דעם רבין מיט זיין משפחה, נישט געווען קיין סיינס, די רבי האט אמאל געזאגט מען האט אים געזאגט ער זאל זאגן א סכום זאגט ער איך האב אין מיין לעבן נישט געזאגט קיין סכום האט די רבי געזאגט אויסער ווען ס'איז געווען ביי די מקווה צו בויען איך האב נישט געהאט קיין ברירה איך האב געוואלט אז מען זאל צושטעלן א געהעריגע מקווה האב איך געזאגט דעמאלטס א סכום אז יעדער זאל געבן צוואַנציק דאלער, ס'איז געווען דעמאלטס אסאך געלט אבער יעדער האט געקענט לעבן מיט דעם, אבער אזוי קיינמאל אין לעבן האט דער רבי נישט מחייב געווען א סכום. דער רבי האט אמאל געזאגט פאר רבי יצחק שווארץ, ער האט געוואלט עפענען א גמח, זאגט ער בשום אופן נישט ווייל מ'וועט דיר אנבארגן יעדע פרוטה עס וועט דיר קיינער נאכדעם נישט באצאלן, דער וואס ער פירט מיין גמח ער איז גוט ווייל אים וועט מען מוזן באצאלן, אבער נארמאל דו ביסט א מענטש וואס וועסט זיך נישט קענען שלאגן, און ס'איז א פרייוועט גמח, מ'וועט דיך בארעדן. דער רבי זאגט חלילה! אמאל האט ער געזאגט פארן רעבן אז ער מאכט נישט קיין געלט, האט אים דער רבי געזאגט ווייל דו געבסט נישט אבאכט אויפן געלט, דער אייבערשטער געבט דיר געלט געב אבאכט דערויף. ווי קענען קומען אינגע לייט און ווארפן הונדערטער טויזענטער דאלער ווען זיי האבן נישט? דו דארפסט רעכענען א זאך, יעדעס קינד וואס דו קוקסט אן, וואס דו קוקסט אויף אים, ס'איז דיינס א קינד, יא, דו דארפסט שוין האבן היינט א מיליאן דאלער אים צו קויפן א דירה, דו קענסט דאך נישט גיין רענטן ווייל, כ'מיין, דו ביסט דאך א גביר. דארפסט רעכענען ביז ער גייט חתונה האבן איז א מיליאן דאלער יעדע דירה, טאמער ווילסטו וואוינען אין ווילימסבורג. אויב דו האלטסט אז זאליק אדער מאנקי אין די מידל, דרייט זיך ארום דא הקפות און דאס איז דיין גליק, איז דעמאלטס זאלסטו אזוי טון. איז למעשה די מין קעראפשען מיט געלט וואס דא גייט פאר, מוז מען רעדן פון דעם און ס'מוז זיך ווערן אפגעשטעלט יעצט. ס'איז דא אמאל איינער נעמט אביסל פוד סטעמפס און ער געט אן א פאלשע סטעיטמענט, איך גיי נישט זאגן אז מען מעג עס טון, ס'איז איליגעל, אבער נעווערדעלעס ער דארף עס האבן פאר ברויט און פוטער, ווען מען כאפט אים וועט זיך א דזשאדזש רעכענען מיט דעם. אז ער האט נעבעך געוואלט האלטן די פעמילי. האט געארבעט מיט אביסל אויסגעשטעלט א פאלשן סטעיטמענט, ס'איז א געפערליכע קריים, אבער יו העוו טו אנדערסטענד דער מענטש האט נישט געקענט אונטערברענגען זיין הויז, אבער דו רעדסט דא פון אינגעלייט וואס זיי גייען אריין אין בענק און זיי נעמען לאונס, זיי ווייסן אז מען וועט עס קיינמאל נישט האבן פון ווי צו באצאלן, קיינמאל נישט, די בילדינג און די פראפערטי איז נישט ווערד די געלט וויפיל זיי געבן איין אז ס'איז ווערד, זיי געבן איין פאלשע טענענטס און אזוי בא'גנב'ענען זיי די בענק, עט די ענד אוו די דעי ווען מען וועט זיי כאפן וועט די בענק זיין זייער ברוגז און די בענק וועט עס נישט צולאזן, דעיר נאט גאנא פארגיוו דעם, סאו דאס איז זאכן וואס אונז מוזמיר אנהייבן צו לערנען, ס'איז אזוי וויכטיג ווי די רבי האט גערעדט פון וויי יו. ראש השנה און יום כיפור, יום כיפור ביינאכט ביי כל נדרי, מען דארף רעדן פון האנדלען ערליך, און מען רעדט נישט פון האנדלען ערליך, האנדלען ערליך איז איין זאך, מען רעדט פון מאכן אזאלעכע מולטי מיליאן דאללער גניבות, דזשאסט ביקאוז די סיסטעם איז געבויט אז מען טראסט דיר, מיינט נישט אז דו מעגסט עס טון, ביקאוז עווענטשעלי דעיל קעטש אפ וויט יו, סאו דאס איז זייער וויכטיג. מען זאל זיך אראפלערנען א מוסר השכל, איך וועל ענק נישט זאגן קיין הספד אויף דעם אינגערמאן וועל איך ענק נישט זאגן, הספדים האבן זאגן די רבנים, נאר איין זאך זאליק האט דו פערד דו דער ידינו לא שפכו את הדם הזה דאס זאלסטו נישט נוצן ווייל דו האסט שופך דם געווען דעם אינגערמאן, און יעדן מענטש וואס דו האסט גענומען געלט פון אים, און יעדן טאג וואס דו האסט נישט גערעדט פון משא ומתן באמונה, האסטו שופך דם געווען פאר מענטשן, סאו דו קענסט נישט זאגן דאס ווארט ידינו לא שפכו את הדם הזה, נא וועי, דו האסט עס יא געטון, דו האסט עס געטון, נאר וואס? נאר, ס'איז אויף אזויפיל, אז פון יעצט זאל מען כאטש אנהייבן, און אז די רבנים האבן נישט רעדן, וועל איך רעדן דערפון. איך וועל רעדן דערפון. אינגעלייט, עטס מוזט אנהייבן צו וואטשן, אמעריקע איז מער נישט ענקער פרענד, און דאס האט אונז אויסגעלערנט דער ניו יארק פאוסט, ער האט מורא'דיג שטארק באשמוצט כלל ישראל, ער האט אונז דערלאנגט אזא באקס, ער האט געזאגט ווער האט אים דען נישט געוואלט זעהן טויט? יעצט וואס מען טוט איז, מען גייט זיך שלאגן מיטן ניו יארק פאוסט, ס'איז אמת, ער האט געטון אן עוולה, איך האלט אויכעט אז אזוי האט זיך אנגעהויבן, איך האב געהערט פון אלטע אידן אז אזוי האט זיך אנגעהויבן אין ניינטין טוירטי סיקס, ביי היטלער. ס'האט זיך נישט אנגעהויבן סתם אזוי, ס'האט זיך אנגעהויבן צוביסלעך, האט שמוציגעס יודע געהאט א ביזנעס האט מען אים עס צוגענומען, איט סטארטעד גרעדזשועלי, איך האלט אז דעיס איז געווען די ערשטע, דאס איז ניינטין טוירטי סיקס. אין דייטשלאנד צו אין פוילן? רבותי, קוקטס גוט צווישן די שורות, וויאזוי פלעגט קאטש זאגן, ריעד מיי א לוק עט מי ענד ריעד מיי אייס. רבותי אז מען האט אונז נישט ליב, איז נישט ווייל מען האמיר געטון די אלע שלעכטע זאכן, מען האט אונז נישט ליב געהאט נאך אין די צייט, רבי שמעון בן יוחאי האט אונז געזאגט פארוואס, ווייל הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב, נאר אז דו טוסט נאך פירן דיך אזוי אויף, און די גוים זאגן ווי סיק ענד טייערט אוו יו. סאו די פאוסט איז נישט די פראבלעם, די פאוסט איז אזוי ווי די שטעקן וואס א מענטש שלאגט, דעם הינטל. דער הינטל מיינט אז דער שטעקן שלאגט אים און ער וויל צוברעכן דעם שטעקן. ניין, ס'איז דא א מענטש אונטער דעם וואס ער שלאגט. ס'איז דא גויים וואס האבן פיינט אידן, און בפרט נאך אז מען פירט זיך אויף נישט ווי עס דארף צו זיין. יעצט יעדע רעבע, עטס האטס דאך היינט נישט וואס צו רעדן, לערנען קענט עטס דאך נישט, ליידיגע יונגען זענט עטס, נעמטס ענק כאטש שוין כאטש רעדן פון משא ומתן באמונה, זאגטס מוסר פארן עולם. פון ביי-האר טאר מען נישט רעדן ווייל ס'איז מנוולות, צו ווייל די רעבעצענס גייען אויך מיט ביי-האר? אז חייקה האט געמעגט גיין מעג דאך יעדער גיין, דאס איז דאך די שפיגל געווען פון סאטמאר, דעם רעבענס טאכטער, און נאכדעם אה די אנדערע זאכן, וואס קען א רעבע דיר זאגן מוסר? רעדטס פון משא ומתן באמונה, נאכאמאל דאס קענט עטס אויך נישט רעדן, ווייל וועלכע רעבע וועלכע רב לעבט ערליך? וועלכע רב געט איין זיין אינקאם? וועלכע רב זיצט נישט אויפן. קאנגריגעישאנס פעיראל פאר זעכציג דאלער און ער האט אלע אנדערע שטאטישע זאכן, און ער האט א הויז וואס ער צאלט נישט קיין טעקס ווייל ס'איז אונטער די קאנגריגעישאן, אזוי גייט עס, סאו קען מען פון דעם אויך נישט רעדן, סאו און ווי גיימיר אונז אנקומען, קוק וואסארא חוצפה דא איז געשעהן יעצט, ס'איז געפערליך דער מצב, דער מצב איז ממש איום ונורא, איום ונורא, יעצט די רעבעס וואלטן געדארפט זייער שטארק אבאכט געבן ווען זיי נעמען געלט פון מענטשן. כ'על ענק זאגן זייער פשוט, כ'רעד שוין נישט יעצט הימלישע זאכן און תורה'דיג, דאס פון דעם זענט עטץ דאך נישט גורס, כ'על ענק זאגן וואס דא גייט פאר, עטץ מיינטס אז מ'האט גענומען דעם מענטש מ'האט אים געהארגעט אויף טויט, איז שוין דער חוב אפגעווישט, ניין זיי גייען יעצט נאכגיין יעדן, ס'דא דא אסאך שותפים און זיי האבן אנדערע מענטשן וואס האבן אויך געבארגט וואס זיי נעגלעקטן צו באצאלן, גייען זיי ווייזן יעצט רבותי די ביזנעס איז סיריעס. אויס. איז במילא האבן זיי דאס געטון. יעצט זיי גייען נאכגיין אלע ישיבות מיט אלע תלמוד תורה'ס ווי ער האט געגעבן אלץ געלט, ווייל קודם כל די גאווערמענט ווייסט פון יעדן טשעק געט מען צוריק. נאר וואס, ס'איז שוין געווארן פארט אוו ליווינג. נישט אז מ'מעג עס טון, אבער ס'איז שוין אזוי, מ'קען דאס נישט איבערצייגן. אבער ווען ס'איז דא א באנקראפסי, אז צוויי יאר צוריק האט ער באנקראטירט מיט אזויפיל געלט, צו איך ווייס דרייסיג מיליאן צו וויפיל, און יעצט איז ער ווידער שולדיג פופציג מיליאן, דער איז סאמטינג ראנג. און אז מ'וועט גוט קוקן וויפיל געלט ער האט ארויסגעבארגט, די צייטונגען שרייבן ער האט אויכעט געבארגט, ארויס שארק לאונס, קיינער גייט אים נישט יעצט צוריק באצאלן, סאו עפעס גייט דא געשעהן אז זיי גייען צוריק נעמען זייער געלט, זיי גייען זיך אריינלייגן אין די אלע מוסדות, קוק ווי דער יאקאבאוויטש האט אריינגעשלעפט סאטמאר אין א גאנצן חורבן, דאס גייט זיין די זעלבע, סאו ווען איינער קומט געבן פאר א רב א טשעק, דארף ער זיין באהאווענט אז דער טשעק קען אים קאסטן לויער געלט אין די שווערע הונדערטער טויזענטער דאלער, אפילו ווען ער האט גארנישט געטוהן שלעכט, און כל שכן נאך טאמער האט ער יא געטוהן שלעכט. סא וועגן דעם זאג איך ענק רבותי רבנים, מען דארף זיך אנהייבן אויסצוסטרעיטענען, ביי סעקשועל אביוז האט עטץ אויך געהאט נחום ראזענבערג אין דר'ערד, און די תורה פארפאקט, און חס ושלום דעם אייבערשטן אויך. ס'האט זיך אנגעהויבן לאוסוטס, ישיבה אוניווערסיטי דארף יעצט קומען, דעי העוו טו קאם אפ וויט סיקסטי מיליאן דאללערס פארן ערשטן לאוסוט פון דריי הונדערט און פופציג מיליאן, מוזן זיי פארקויפן בילדינגס ווייל די גבירים ווילן נישט געבן, הייבט זיך אן א מעשה, ס'איז צרות, אה, אבי עטץ האטס ריעלייזט ס'איז צרות, ברוך השם, די זעלבע גייט דא אויך זיין, עטץ גייטס אנהייבן צו ריעלייזן אז ס'איז גרויסע צרות, עטץ גייטס אנהייבן צו ריעלייזן אז ס'איז געפערליכע צרות. ס'וועט קומען לאסוטס די גאווערמענט וועט נאכקוקן פון ווי געקומען די געלט פארוואס ער האט געגעבן די געלט וויפיל מען האט צוריק געגעבן אלעס גייט ארויסקומען און במילא אז אלעס גייט ארויסקומען האט ער צו האבן יענעם חורבן און דאס איז וואס עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין יו העוו טו סטארט טו אנדערסטענד אז די ראולינג דעיס אין די יונייטעד סטעיטס אר אווער ס'האבן זיך אנגעהויבן נייע צייטן ענד די סונער יו וויל אנדערסטענד איט די בעדער אף יו וויל בי.
איז יעצט איז אזוי, איך זאג נישט קיין הספד אויף דעם אינגערמאן, איך האב גארנישט וואס צו זאגן, איך האב נישט געקענט פון נאנט, איך האב נישט געקענט זיין מצב, נאר איך זאג א הספד פאר די לעבעדיגע, די גמרא מוטשעט זיך צו א הספד איז יקרא דחיי צו יקרא דשכבי, איך זאג יקרא דחיי פאר די לעבעדיגע, אונז מוז מיר האבן אן אפיס ווי א אינגערמאן טאמער פאלט ער אריין און פארפלאנטערט זיך זאל קענען גיין און זאגן איך בין אריינגעפאלן אין חובות, און איך מוז ארויסקריכן. און טאמער דער אינגערמאן וועט נישט האבן די קוראזש דאס צו טון, וועל איך ענק זאגן א שיין ווארט. א איד איז געקומען זאגן פארן קראקער רב, פארן רמ"א, אז סוף שטאט שטארבט א איד פאר הונגער. זאגט ער, עס קען נישט זיין, איך האב דאך א קאך ווי מען געט צו עסן, ווי קען ער שטארבן פאר הונגער? האט מען געזאגט, ער וויל נישט גיין אין די קאך ווייל ער שעמט זיך, ער איז געווען אמאל א גביר און ער שעמט זיך. האט ער געזאגט, אה, דעמאלטס שטארבט ער דאך נישט פאר הונגער, שטארבט ער פאר בושה, און פאר בושה קען איך אים נישט העלפן. פאר הונגער וואלט איך אים געקענט העלפן, וואלט אים געקענט צושטעלן צו עסן, אבער פאר בושה קען איך אים נישט העלפן. די זעלבע דארף דא זיין, ס'דארף זיין אן אפיס וואס אז איינער דערטרענקט זיך נעבעך, זאל ער נישט מוזן אנקומען צו דרכים וואס מ'טאר נישט. ס'איז דא גענוג גבירים, ס'איז דא גענוג מענטשן וואס זיי געבן צדקה. ס'איז דא אסאך אידן וואס האבן אזוי אנגעהויבן געדרייט מיט ריעל עסטעיט ווי ער, נו האבן זיי געבראכן קאפ, ס'איז דא גוים וואס האבן סוקסידעט און ס'איז דא וואס האבן נישט סוקסידעט, אבער צו גיין צו די מאפיא, יעדער ווייסט אז דאס איז נישט קיין פלאץ, ס'איז נישט קיין פלאן און נישט קיין פלאץ, סאו דארף מען אונז האבן אן אפיס, טאמער א אינגערמאן דערטרענקט זיך, צו דעם איז נישט דא, די גרויסע גבירים וואס זיי געבן געלט רחמסטריווקער וואס זאל בויען נאך א מיידל סקול און נאך א תלמוד תורה. העי, ס'פעלט דא תלמוד תורה, ס'פעלט דא מיידל סקולס, אה, מ'דארף האבן אז מ'זאל קענען זאגן ויקרב קץ משיחיה. קאמאן מיט די נאנסענס. שטראסער לאזט זיך קאסטן פאר בנינים אלעס, אנדערע לאזן זיך קאסטן. ווי דאס אז מ'זאל זען אז דער אינגערמאן טאמער דערטרענקט ער זיך, זאל ער האבן ווי צו גיין. יעצט דארף מען וויסן נאך א זאך, פערלמוטער איז געווען זיין שותף, אויף פערלמוטערן איז יעצט אויך ארויסגעגאנגען די גאנצע חשד, פערלמוטער, זיינע קינדער הער איך האבן פראטעקשאן, די פרוי האט פראטעקשאן, זי האט געזאגט אין א צייטונג אז זי ווייסט נישט וואס צו טון, זי איז אין אזא אין אזא פרעשור, כ'האב געוואלט זאגן מיסיס פערלמוטער איך קען אייך ארויסראטעווען אין איין מינוט, איף יו וואנט טו טראסט מי, איך וועל אייך ארויסראטעווען. ווען איך האב געהאט מיינע פראבלעמען אז מ'האט מיך געלייגט אין חרם, איז דא א רב וואס ער הייסט דער סקולענער רב, עוד מעט וסקלוני, ער איז נאך געווען אין די צייטן פון משה רבינו אין א בעד נאמבער, דער סקולענער רב האט א זון, וואס דער זון איז אין מאנטריאל, יעצט פערלמוטער דיין דיין שווער, מיסטער פערלמוטער איז א גאנצער קאכלעפל. איך ווייס פון צענדליגע משפחות וואס ער האט אומגעברענגט אויף טויט פאר על לא דבר, ער איז נישט קיין סייקייטריסט נישט קיין סייקאלעדזשיסט ער האט זיך געמישט, ער האט באקומען געלט, און ער האט אונטערגעברענגט משפחות. ער האט מיך אויך געטרייט אונטערצוברענגען, ער איז געווען דער שייגעץ וואס ער איז געלאפן צום סקולענער רבינ'ס זון און ער האט אים געזאגט מען דארף אונטערשרייבן אויף נחום ראזענבערג, ער קען מיך נישט אונז זעמער פיר הונדערט מייל אוועק איינער פון אנדערן. אין מאנטריאל איז נאך אינגאנצן דער מצב נישט אזוי אין דער ארדענונג. ס'איז דא איינער וואס זיצט אויבן אן אין סאטמאר וואס איז געווען א מנהל פון א תלמוד תורה האט באקומען עידס, מען דארף נאך אויף אים וואטשן. ס'איז דא גענוג פראבלעמס דארט אין מאנטריאל. ווי קומט ער זיך אריינצומישן דא? ער קען מיך? וואס גייסטו אונטערשרייבן? איך זאל נישט האבן א שול וואו צו דאווענען? א פערד פון פערדלאנד די גאנצע מיקסטשער. סאו איך וויל דיר עפעס זאגן. דו מיסיס פערלמוטער, איך זעה אין צייטונג הייסטו העני פערלמוטער, דו קאל אפ דיין שווער און זאג אים ער זאל אריינגיין צום סקולענער רבינ'ס זון, ער הייסט א גאנצער צדיק'לע יצמח פורקנא, און זאג אים ער זאל בעטן א ברכה, אפשר וועט דאס העלפן, קען זיין ביסט אויף צרות, גיי צו דעם, דאס איז א אויסגעפליקטער הונט וואס ער קען אונטערשרייבן אויף אידן פאר גארנישט, קען זיין וועט ער געבן א ברכה אויכעט און ס'וועט העלפן. מען קען נישט וויסן. סאו וויל איך פרעגן מיסיס פערלמוטער יו דאנט פיל קאמפארטעבל רייט? דרייסיג משפחות און מער האבן נישט געפילט קאמפארטעבל ווען דיין שווער האט זיי אונטערגעברענגט, און איך האב געפילט זייער אנקאמפארטעבל ווען ער איז געלאפן אונטערשרייבן מיין חתימה ווייל יצחק שטערן פון ניו יארק האט אים געהייסן. איי פעלט ווערי אנקאמפארטעבל. עפעס הענט און פיס מוז דאך עס האבן. ווען איך רעד עם אין מאנטריאל אויפן האטליין, אקעי האסט א פראבלעם אז די קינדער מוזן הערן. ווען איך רעד אויף פראנצויזיש האסט א פראבלעם. ווייל עה די וואס קענען נישט אידיש אבער עה קענען פראנצויזיש, אבער דו גייסט אנכאפן א פרעמדע מענטש דו ברעכסט אים אונטער על לא דבר, דאס האט דיין שווער געטוהן, סאו יעצט האב איך א פראבלעם מיט זיין זון, איך האב נישט קיין פראבלעם, זאלסט וויסן וואט גאוס אראונד קאמס אראונד, און ווער ווייסט צו דאס האט נישט צו טוהן מיט דעם, יו נעווער נאו, זאלסט געדענקען איין זאך, ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן קמצא, ער האט אפילו נישט געהייסן ר' קמצא. און ס'איז געווען נאך איינער וואס האט געהייסן בר קמצא, האט אויך נישט געהייסן ר' קמצא, נישט א רב און נישט א גאון. אה, זאגט אונז די גמרא אז פאר בזיונות מבזה זיין א מענטש האט מען ארויסגעווארפן, דער אייבערשטער האט געלאזט אז מ'זאל ארויסווארפן אלע אידן פון ארץ ישראל און מ'זאל אומברענגען זיין בית המקדש, פאר איין מענטש, ער איז נישט געווען קיין רב און נישט קיין רעבע. וויאזוי האט עטץ געמעגט טון אזא זאך? נעמען א מענטש ווי איך פאר גארנישט? איך קען ענק נישט. איך האב דאך געוואוסט די רשעות וואס דא איז פארגעגאנגען און די זנות וואס דא איז פארגעגאנגען. אבער גייסט, נעמסט א מענטש און דו ברעכסט אים אונטער? ס'אינטערעסאנט. עס האט עפעס געשען פאר פערלמוטער זאלסטו וויסן כ'לעבן גרויס מיטלייד ווייל ער איז א אידיש קינד און ער האט איבערגעלאזן אפאר יסורים. אבער אז דיין זון האט זיך דא געדרעלעוועט און געגאנגען באנקראט מיט דרייסיג מיליאן און יעצט איז מען שולדיג פופציג מיליאן און ווער ווייסט וויפיל נאך, דאס אלעס האט מען געמעגט? עטס זענטס געווען די גאטס פאליס אונטערצוברענגען נחום ראזענבערג? ארומלויפן צו אלע רבנים און יעדער, און וויפיל געלט ער האט באקומען פון דעם? סאו נאו וועי, זאלסט וויסן איך האב נאך אלץ נישט ווי צו דאווענען און די זיבן יאר וואס כ'האב נישט געהאט ווי צו דאווען די אלע אמן יהי' שמע רבות, שטייט אין אלע ספרים, דעם אייבערשטן, די גאנצע וועלט האט זיך אים געלוינט צו באשאפן וועגן סדרא דקדושה וואס אידן זאגן קדוש, איך האב נישט וואו צו זאגן קדוש, און דאס איז געווען א דזשאוק, יו טינק סאו? הא די דזשאוק איז דידנט איווען סטארט יעט. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, און דאס איז מורא'דיג וויכטיג, איך האב נישט געוואלט רעדן ביז יעצט,

איינער הייסט משה אילעוויטש און איינער יענקי אילעוויטש איך זאג האב אלעס ריקארדעד זיי האבן געזאגט דארפסט וויסן משה האט אונז געזאגט אז ווען נישט וועט מען שיסן ווער איז משה משה'ן דארף מען איינזעצן אוי ער האט געהאט דעמאלטס זיין באדיגארד דעם טשארלס היינס אוי היינט האט ער אים נישט מער היינט קומען ארויס די אלע טעיפס פאר די עף בי איי די די עטס האטס נישט געהאט קיין רעכט מיך גאר צו קאלן און סטראשען וואסער רעכט ווער זענט עטס עטס וואוינטס אין וויליאמסבורג גלייך ווי איך. נאו וועי! יו העד נאו רייט טו דו דעט! איך האב געמוזט אוועקלויפן ווייל מען האט מיך געסטראשעט, איך האב מיר געמוזט קויפן א הויז אין טעקסעס, איך האב מיר געמוזט קויפן א הויז פון טעקסעס בין איך אוועק ווייל זיי זענען געי, זיי ווילן מאכן מען זאל מעגן מאכן מיט קינדער געי, האב איך געמוזט אוועק פארן אויף אן אנדער פלאץ, איך זאג נישט ווי. דיס איז אלל נאט פעיר, דיס איז יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע. יעדער איז בארעכטיגט צו זאגן זיין מיינונג. סאו איך האלט אז דאס איז אן אינסייד דזשאב, מסתם האט לעיזער געבארגט פארין געלט, לעיזער קעסטנאר מיט משה פרידמאן מיט נאך אפאר גבירים, זיי קענען נישט פארלירן קיין געלט, אבער נישט שיסן זיי, ביי זיי איז גארנישט צו שיסן א מענטש, פאר א האטליין האט מען מיך געוואלט שיסן, נישט פאר בארגן יענעמס געלט. און איך האלט אז דא ס'איז היימישע מענטשן אינוואלווד און ווען דאס וועט ארויסקומען עט זיין ממש א חילול השם, איך האלט אז די גאנצע פארוואס די אינגעלייט זענען ברוגז אויפן פאוסט מיט אלעם און זיי מאכן וועבסייטס יעצט קעגן דעם פאוסט דאס איז נאר פאר איין זאך אחיזת עיניים, טראכטס וועגן פאוסט מען מוז געבן דעם עולם צייט צו טראכטן ווען ס'געשעט א רציחה מוז מען ביז פֿיר און צוואַנציק שעה האבן דעם רוצח ווייל טאמער נישט ווערט דער עולם משוגע. נו, יעצט קענסטו דאך נישט האבן דעם רוצח, ווייל הער רענטאו זאגט דאך אז ער איז נישט געווען דער וואס האט געשאסן חזקאל שאמעס, און היינט נעמט מען נישט מער טשארלס היינס'נס גארביטש, סאו וואס זיי טוען יעצט איז זיי טרייען צו פאוקעסן דעם עולם'ס מיינד, טראכטס אנדערש, טראכטס דיפרענט, הייבטס אן צו טראכטן אז דער ניו יארק פאוסט וויל אונז אונטערברענגן, פיין, דער פאוסט וויל דיך אונטערברענגן, איך בין מסכים, אלעס איז אמת, ער איז א גרויסער אנטיסעמיט, ער האט זייער מיאוס געשריבן,

אז ער האט זיך אמאל אריינגעשטופט אין א פרוי אין א טרעין, דעמאלטס זאגן זיי האט אים גאר די סיטי איבער געבעטן, זיי האבן געוואר געווארן ס'איז נישט אמת, האבן זיי אבער נאך א מעשה האט אמאל פארסיבל טאטשינג, די אלע זאכן דארף מען יעצט וויסן דאס איז אמת צו נישט, טאמער איז עס אמת שריי נישט אז די פאוסט איז אן אנטיסעמיט, שריי ליסען ווי מעיד א מיסטעיק, די מען אנדערדזשאדזשד אדער אווערדזשאדזשד היז עסעטס, הי מעיד א טעריבל מיסטעיק. אונז זעמיר דא כלל ישראל, ווער ווילינג טו בעיל אויט די מאפיא, ווייל דא גייט זיין נאך אפאר רציחות, בעיל מותר גייט זיין די נעקסטע, זארג דיך נישט, יעצט איך זאג עס נישט ווייל איך ווייס, ווייל באלד וועט מען נאך קומען די fbi אז כ'האב עפעס געוויסט, איך ווייס גארנישט, דעס איז די law of average, אזוי פירן זיי זיך, דעס איז נאר געווען א סיגנאל מען זאל אנהייבן צו באצאלן, און דאס איז היימישע חברה האבן אים געבארגט, ווייל פרעמדע מען וואלטן אים נישט געבארגט די גרויסע געלטער, און די היימישע זענען well well well equipped מיט די מאפיא. זיי האבן דאך אויף מיר גענוצט די העכסטע מאפיא, די איזרעילי מאפיא, איך בין נאכגעגאנגען צום אויף די ברידזש און ער האט געשריגן תסגור את החאטליין אחרת אני יורה בך, און איך בין געלאפן צו די פאליס האט די פאליס מיר געלאכט אין פנים, סא זיי זענען עלול אויף שפיכות דמים, שפיכות דמים מיינט גארנישט, מען האט ווייניג מענטשן געהארגעט דא אויף טויט צווישן אונז, מען האט נחמן בראך געשאסן שטיינער כדי להמית, מען האט פאר דעם וויינגארטן יצחק לייב געשאסן שטיינער כדי להמית, ער איז נאך היינט קראנק דערפון, ער איז א הרג נעבעך. מ'האט די רעבעצן, די אלטע רעבעצן, אלטע פייגע טייטל האט מען געווארפן שטיינער, איך האב עס אויסגעמאסטן און געזעהן ס'איז געווען כדי להמית ווען דאס כאפט איר אין קאפ איז זי טויט, און דאס איז שוין דעם רב'נס רעבעצן, רבונו של עולם וואס האמער אונז געטוהן דא? אונז האמער א פראבלעם מיט רציחה? אונז האמער קיין שום פראבלעם נישט. און איך וויל עס זאגן און זייער קלאר ארויסזאגן, רבותי די ווארט פון די היימישע ס'איז נישט די צייט וואס דו מיינסט, היימישער איד העט זיך רעכענען כ'האב נישט צו באצאלן, ער העט דיר שיקן א מאפיא און דו עסט מוזן באצאלן, אונז האבן היינט גארנישט קיין מורא אויף לא תרצח, לא תנאף און לא תרצח זעמיר אינגאנצן נישט גורס, זכור את יום השבת לקדשו זעמיר גורס אויף יענעם, אז יענער טאר נישט טראגן מיטן עירוב און איך מעג אינדערהיים טון וואס איך וויל. מיר האט דערציילט א אידישע פרוי, מיך קאלן דאך אפ מענטשן מיט פראבלעמען, איך הער עס נעבעך אויס, א פרוי האט מיר געזאגט, זי האט חתונה געהאט מיט א אינגערמאן, זיי האבן זיך געעלטערט, זיי האבן שוין חתונה געמאכט קינדער, דערציילט זי מיר אז ער צינדט אן דעם קאמפיוטער שבת און ער שפילט זיך דערמיט שעות, און זי האלט עס נישט אויס, זי זאגט וואס טוסטו? זאג, ליסען, דאס איז עס און פארטיג, ווילסט געב איך דיר א גט, נו גיי גט דיך, דא איז דא קינדער אינוואלווד, אייניקלעך, און ווער העט דיר גלייבן? ער זאגט ער שפילט זיך געהעריג גאנץ שבת דערמיט. היינט איז נישט דא קיין זכור את יום השבת לקדשו ביי אונז, יא פאר יענעם זאל נישט טראגן מיטן עירוב, און דאס איז אויכעט נאר אבאוט די אנלי טינג ווייל ס'איז דאך דא אן עירוב ווייל איז נישט קיין איסור חילול שבת, ס'איז אזא שאנדע וויאזוי אונז פירן מיר זיך אויף, ס'איז ממש דיסגרעיספול, ס'איז זייער ביטער, רבותי ס'איז ביטער דער מצב, כ'זאג ענק. און במילא דארף מען וואטשן פון וועם מען בארגט, און אז דו האסט נישט באגיי דיך, מען מופט ארויס פון די קאמיוניטי, ס'איז נישט פאר דיר, דאס איז, יו אוט גרו די קאמיוניטי. די אלע אינגעלייטלעך וואס האבן זיך געקויפט הייזער פאר דרײַ און פאר פֿיר הונדערט טויזענט דאלער אין מורטל, ס'איז יעצט ווערט א מיליאן פלאס, פארקויפט, שטעלטס ענק צאם און מופטס ארויס אין א גרויסע שטאט, נישט אין קיין דערפעלעך דארט אזוי ווי זאליקאוו וויל ענק פארפירן, צו ווי אנדערע קליינע שטעטעלעך האבן געוואלט. א גרויסע שטאט אין טעקסעס איז גרויסע שטעט דא גרויסע אידישע שטעט דארפסט נישט קיין אידישע שטאט ביסט אליינס א מענטש אין לואיזיאנע אין מיסיסיפי און אפילו אין פלארידע דאס וואס די רבנים האבן גע'אסר'ט פלארידע דאס איז דאך נאר דארטן ביים ביעטש ביים ים אביסל אריינצו פלארידע איז זייער גרויס און ס'איז זייער ביליג ריעל עסטעיט ס'איז דא פלעצער וואו ס'קאסט פעניס צוואנציג טויזנט דאלער האסט א הויז ווילסט נישט לעבן ים דא ווער ברויך דעם ים.

הי נו איט! און האט זיך אריינגעשטעלט א האלבן מיליאן דאלער וואס האט שוין אפילו נישט געהאט קיין צייט עס אויפצופיקן. יעצט מיט דעם וואס איך זאג דאס, מיין איך יענעם נישט וויי צו טון, איך מיין נאר צו זאגן רבותי יור אלל מאוסט ביג ביזנעס לייט היינט אין סאטמאר און היינט אין ברוקלין און אין אמעריקע זענען אויפן זעלבן אופן. דער גרויסער הייליגער קדוש וטהור משה רייכמאן איז געווען דער זעלבער גנב. ער איז געווען דער זעלבער גנב. ער האט איינגעגעבן פאלשע נומבערס אויף די פראפערטיס, עס איז אריינגעקומען אין די בענק, מען האט אים געפרעגט וויפיל ביסטו ווערט, פיפטי ביליאן דאלערס, האט ער געלאכט, פיפטי איז א דזשאוק, נישט ווערד געווען גארנישט, ער האט נישט געהאט א נאכט געשיר זיך צו גיסן נעגל וואסער, אלעס איז געווען אנגעבלאזן, און איינמאל האט אים דער רוח גענומען, עס האט עס אים אראפגענומען אינגאנצן. אבער ער איז געווען דער זעלבער גנב, ביי מיר איז משה רייכמאן דער גרויסער בעל צדקה דער זעלבער גנב ווי דער אינגערמאן דא וואס ער איז יעצט געשטארבן וואס מען האט אים געמארדעט, חילוק איז נאר אז משה רייכמאן האט זיך געקענט צוריק שטעלן. און מען איז נישט געווארן אינגאנצן פארלוירן ווען ס'איז געווען די פראבלעמען, און ער האט געקענט פיילן בענקראפסי ווייל ער האט נישט געבארגט שארק לאונס, ענד דעטס איט, באט ער איז שולדיגער מער ווי דער אינגערמאן, און ער האט זיך צוריקגעשטעלט טו א סערטען פוינט, נישט וואס ער איז געווען, נאר ער האט זיך אביסל צוריקגעשטעלט, און זיי זאגן אז דאנעלד טראמפ האט אויך אזוי אנגעהויבן, אלע טוען אזוי, זיי האבן אלע געדרייט מיטן ריעל עסטעיט, און ווען ס'האט געמאכט איין שלעכטן מאוו זענען זיי אלע געבליבן ווייפט אוט, דאנעלד טראמפ האט זיך צוריקגעכאפט, אנדערע האבן זיך נישט צוריקגעכאפט. אבער דאס איז וואס אונז דארף מיר וויסן, אז אויב דער אינגערמאן האט דאס געטון און ער האט באנקראטירט און נאכאמאל באנקראטירט און די פעסט פיו יערס איז ער שולדיג געבליבן זעכציג זיבעציג אכציג מיליאן דאלער, די מען וואז דואינג סאמטינג ראנג, און דו דארפסט ארויסקומען זאגן פאר די גוים ליסן הי מעיד א מיסטעיק הי אווער אר אנדער קאלקיולעיטעד, הו איז סטענדינג ביהיינד הים? ס'איז דא יעצט אן אלמנה וואס זי וועט דארפן גיין אויף וועלפעיר, זי וועט נישט קריגן קיין פעני, און וואטש דיס, ער האט געגעבן גרויס געלט פאר די ישיבה, קיינער וועט זיינע קינדער נישט ארייננעמען אין ישיבה ווייל ער איז נישט דא צו באצאלן די הויעכע שכר לימוד, ס'דא א אינגערמאן, איך גיי זאגן און איך שעם מיך נישט, איך ווייס ער וועט מיך הרג'נען דערפאר, נאר ער זאל וואטשן אז איך האב א בולעט פרוף וועסט, איך האף ער וועט אויך אנטון איינס. ער האט געגעבן צענליגע מיליאנער דאלער פאר סאקמערע ישיבה, צענליגע מיליאנער דאלער! געגעבן בילדינגס אויף זיין נאמען, יעדער איז אים געקומען לעקן ביי זיך אין שטוב, יעדער האט געפרעסן ביינעם, אלעס איז נישט אנגעגאנגען צו זיין ווייב גייט מיט בייהאר צו זי גייט אן בייהאר, צו גייט מיט א לאנג שייטל צו מיט א קורץ שייטל, מען האט געגעסן פלייש ביינעם, אלעס. פלוצלינגס איז אים געגאנגען שווערע צייטן, ס'איז געווען די ריעל עסטעיט פלאפ, האט נישט געהאט מער צו געבן, איין רב קאלט אים נישט אן, דו האסט פון וואס צו לעבן שבת? קיינער קאלט נישט דעם מענטש אן, נאובאדי! ס'איז געווען אפאר מענטשן וואס האבן אים קיינמאל נישט געקענט בשעת עושרו, און מ'האט אים צוזאמגעשטעלט ממש וואכנטליך אויף שבת, ביז ברוך השם היינט האט ער זיך צוריקגעשטעלט, ווייל איך זאג אייביג א משל, א קוואל טריקענט נישט אויס, ס'גייט נאר נידריגער אביסל, ס'איז דא א רא"ש אין הלכות מקוואות ווערט עס צוגעברענגט אין מחבר סימן, סעיף מ"ז. אזוי אויב די קוואל האט אויסגעטרוקנט מעג מען אריין גיסן שאובין וואסער פון אינדרויסן און די קוואל טוט זיך צוריק אויפוועקן און ס'פארט ווייטער די קוואל, אזא שיטת הרא"ש איז דא און ס'איז כשר, ס'הייסט אזוי ווי מים מים חיים מים מים, א קוואל טרוקנט נישט אויס אמאל ווערט עס אביסל צוגעדעקט און נאכדעם קומט עס צוריק נעמט מען דעם מענטש, היינט גייט אים שוין אביסל בעסער.

וואס כ'האב געגעבן דא א בילדינג, די ווייסען נישט ווער איך בין, די שמוציאן, די הינט, און אזוי זענען אלע רבנים, הוי זהיר ברשות זאגט די פרק זאלסט אבאכט געבן פון רבנים שאין מקרבין לאדם זענען נישט מקרב א מענטש נאר ווען זיי ברויכען האבן ואין עומדין לו בשעת דחקו, ווען ס'גייט אים נישט גוט האבן זיי דיך אין דער ערד. זאלסט וואטשן פאר א רב, זאלסט וואטשן פאר א רבי'ן, זאלסט וואטשן פאר די אלע וואס זיי גייען נאך געלט, זיי מיינען נישט דיך. און יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך פארן עולם. צדקה איז יעדער איד מחיוב צו געבן. מעשר, ס'איז א מחלוקת צו מ'איז מענה אזש מעשר כספים צו נישט, ס'איז ס'איז א גאנץ אריכות. רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן. יעדער מענטש דארף רעכענען פאר א שוואכן מארגן. אפילו די גרויסע ביזנעסלייט, די וואס האבן, זיי האבן שוין אנגעקויפט, זאלסט דיך אלץ אראפזעצן און מאכן א חשבון וויפיל איז באמת דיין נעט וועליו. נאכדעם ווען די פארקויפסט די אלעס וואס די האסט און די באקומסט א אינקאם, ביסטו אהעד אוו די געים צו בילאו די געים. אפילו די גרויסע, למשל בי ענד עיטש מיט די אלע, גרויסע ביזנעסלייט, זיי דרייען מיט מיליאנען, זיי האבן נאך אינווענטארי זיי דרייען. זיי דארפן זיך אראפזעצן און מאכן א חשבון. חיים יידל איז אויך געגאנגען זייער גוט, נאר איך האב אים אלץ געזאגט, איך בין געווען אן אקאונטענט, איך האב געמאכט מיט אים גרויסע ביזנעס, איך האב אים אלץ געזאגט, חיים יידל, ליסן קערפולי, ס'איז דא סעילס, פורטשעסעס, און אונערס עקוויטי, יו העוו טו מעיק שור דעט דיין אונערס עקוויטי איז, איז, האט א וועליו. נישט אז דו האסט א וועליו ווייל דו קענסט דרייען מיט קאודעק'ס געלט צו כדומה, און דאס האב איך אייביג געזאגט פאר יעדן, סיט דאון און סי וועיר יור אפ טו, און אז דו פילסט אז דו ביסט נישט אין א גוטן פאזישאן, וויל איך דיך בעטן א טובה, סטרעיטן איט אוט, מען דארף פארקויפן אפאר בנינים, פארקויף, באצאל. עט ליעסט יו אר פרי און קלעיר. סאו דאס וויל איך יעצט זאגן פאר יעדן אז מען זאל וואטשן די נעקסטע מאוו. רעד דיר נישט איין דו'סט גיין צו דעם גביר ער וועט דיר געבן א לאון דער וועט דיר געבן א קיינער וועט דיר נישט געבן קיין לאון יעדער האט דיך טיף טייער אין דר'ערד און אויב עפעס וועט ער נעמען ביי דיר אזא פרייז אויפן אינטרעסט אז ס'וועט זיך דיר נישט לוינען דו'סט גיין געבראכן. און אז דו נעמסט א פרייוועט לאון קענסטו נישט גיין געבראכן ווייל די חברה האבן מאפיא געלאור וויפיל דו ווילסט. זיי זאגן אז דאס איז געווען א דזשאב פון די רוסישע מאפיא ווייל מ'האט אים געלייגט אין גרעיט נעק אין א דאמפסטער. מיין מאפיא, די וואס זענען מיר נאכגעלאפן זענען געווען איזרעילי מאפיא, זיי האבן גערעדט אזא איז ריכטיגן איזרעילי עה העווי עקסענט האט ער געהאט. און רעד דיר נישט איין אז משה הייסט משה ראשע פרידמאן הייסט א פאוערפול מען ווייל ער האט פאוער. ער איז א גענגסטער, וועגן דעם איז ער א פאוערפול מען, היינט איז א פאוערפול מען א גענגסטער, מען האט פאר אים מורא, ער ברויך נישט רופן די אידישע מאפיא, ער ברויך נישט רופן די גויאישע מאפיא, ער האט זיינע אלע שקצים ארום און ארום, שלום יודא דייטש. איך האב אלץ געמיינט אז ער איז מיין חבר, ער האט גענומען א מיידל וואס זי האט געוואוינט אין בענגאור מעין, און איך בין דארט געגאנגען פיקסן א מקווה, זיין שוויגער א מקווה אידענע. האט זי מיר געזאגט וואסערע א מצוה איך טוה ווייל ס'איז נאך דא צען פופצען פרויען וואס זיי נוצן יעדן חודש די מקווה, ס'איז אנבעליוועבל. איז געגאנגען שלום דייטש און ער האט מיר געגעבן אומזינסט דעם היטער, די היטער קאסט אפאר הונדערט דאלער און דאס צאמצושטעלן, צאמצוועלדן און אלעס, און איך בין אראפגעפארן מיט צוויי אינגעלייט און מ'האט עס קאנעקטעד, ס'איז געווען ממש א סענסעישאן. איז ער געגאנגען נאכדעם צו איינער פון מיינע חברים און האט אים געזאגט אזוי, אונז ברויך מיר דיך נישט, אונז גיימיר דיך לאזן אףף די הוק. אונז וויל מיר זאלסט ווארפן נחום ראזענבערג אינטערן באס? פרעגט יענער ווער וויל דאס? זאגט ער משה פרידמאן! משה פרידמאן! געשטאנען איז ער דעמאלטס און ער האט געשאלטן די בני יואל, ער האט זיי געוואלט אינטערברענגען, און יעצט אז ס'איז נישט געווען אן אנדערן בוטשער סטאר וואו צו קויפן פלייש פאר זיינע קינדער, האט ער עס געקויפט ביי יאסעלע וואלדמאן מחותן מיט יאסעלע וואלדמאן די גרויסטן צדיק, אן ארגענעזעישן וואס האט מחלל געווען שם שמים, פונקט אזוי ווי דער אינגערמאן האט יעצט מחלל געווען שם שמים און נאך אפשר ארגער, האט זיך ארויפגעשטעלט אויף סיקסטי מינוטס אויף א נאו גוד ריזען און ער האט אנגעהויבן צאמצורעדן כל דבר אסור אויף כלל ישראל און קיינער האט אים גארנישט געשטערט. אינטערעסאנט און מיך יעדער ברוגז ביסט ארויסגעגאנגען האסט דערציילט וואס גייט פאר אין מקוואות, וועיט א מינוט, יאסל האט דערציילט וואס גייט פאר אין מאנרא, וואס איז געווען די פראבלעם פארוואס האט קיינער זיך נישט אנגערופן? סא היינט איז ער געווארן דער שלום יאסל דייטש איז געווארן דער גאנצער מאכער היינט אין סאטמאר? און יאסל וואלדמאן איז אים גוט פאר א מחותן. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? דאס איז די טשעינדזשינג טיימס מיטן פארפוילטקייט וואס דא גייט פאר. רבותי ווען משה טעראריסט גענגסטער האט ברויכן האבן איינער זאל ענק שיסן ער האט ראי' גרייט. איזרעיליס האט ער פאר מיר גענוצט, אנדערע נוצט ער ערגעץ אנדערש. דאס איז א קאנטראלד מאפיא קאנטראלד קאמיוניטי און די גאווערמענט זעהט עס יעצט. ווען איך האב עס זיי געזאגט מיט זעקס זיבן און אכט יאר צוריק האבן זיי געלאכט. כ'האב זיי געזאגט. איך קום אריין אין פאליס סטעישאן, איז דא דארטן איינער וואס האט זיי שוין געזאגט ער איז די ליעזאן. אינדיג הייסט ער, האט ער געזאגט ליסן ווען הי קאמס אין יו קאל הים די קרעיזי ראביי. כ'מיין דאס דארף מען רופן א מענטש א סיטיזן די קרעיזי ראביי פארוואס? דיד איי דו עניטינג ראנג דעט איי שוד בי קאלד די קרעיזי ראביי? און די גאווערמענט האט אלעס עקסעפטעד ס'איז געווען גוט די פאליס היינט ווייסן זיי שוין, היינט איז אזא, היינט איז א גאנץ א נייע זאך, היינט ווייסן זיי, ס'איז גארנישט אזא קרעיזי ראביי, ס'איז, ס'פארט גוט היינט. סאו דאס וויל איך ענק זאגן, כ'האב נישט געזען אז קיינער זאל ארויסקומען און זאגן, דעמאלטס ווען מ'האט מיר געגאסן בליטש, צו דעמאלטס ווען איך בין געווען, יעדן טאג איז געווען טויזענטער ליפלעטס געפלויגן ביי מיין הויז, האקטס אים אפ דעם קאפ, צא טמא. מען האט מפקיר געווען מיין בלוט, כ'האב נישט געזען איינער זאל קומען מוחה זיין, איינער זאל אריינשרייבן אין צייטונג אדער זאגן אויפן רעדיא ליסן אונז זעמיר מוחה וואס מען באליידיגט און בא'עוול'ט א מענטש פאר גארנישט, קיינעם האט עס נישט אינטערעסירט, סאו וואס איז יעצט געווארן אז יעדער איז אינטערעסירט? דאס איז נאר אחיזת עיניים. זיי זעען אז דא גייט עפעס ארויסקומען, זיי זעען ס'צרות, דא גייט מען. דא האט מען שוין אנגעהויבן טאמפסאן, מען האט אריינגעשטעלט טאמפסאן, דא האט זיך אנגעהויבן א נייע מעשה אז די גאווערמענט האט אנגעהויבן אויסצופיגערן וויאזוי די קאמיוניטי ארבעט, און דא האט זיך אנגעהויבן אזא פראבלעם מיט אזא פראבלעם, זיי זעען אוי ס'איז שוין נישט די גוטע צייטן, איז במילא ווילן זיי מאכן יעצט אן אחיזת עיניים פארן עולם אזוי ווי מען וועט דאך ארויסקומען ווער ס'האט עס געטון, צו. ווער ווייסט וואס מ'וועט נאך ארויסקומען. איז קודם פארבלענדן זיי די אויגן פארן עולם. יוי! ס'איז גרויסע טעות! מ'האט עס פארדאמט אין צייטונג! כ'וועל ענק זאגן דעם אמת, ווער ס'האט געליינט דעם צייטונג ווען אהרן איז געגאנגען אויפן פראטעסט, דער זעלבער פאוסט האט די זעלבע זאך געשריבן. שמוציגע אידן וואס זיי שלאגן זיך צווישן זיך, זיי קענען זיך נישט פאראייניגן, און זענען ביזי טרייען אראפצוברענגען מדינת ישראל. סאו איך פארשטיי נישט פארוואס עטס זענט דעמאלטס נישט געווארן ווילד און ארויסגעגאנגען קעגן דעם צייטונג, סאו האט ארויסגעגאנגען קעגן צייטונג דעמאלטס, יעצט איז אזוי, ברענגטס אונטער דעם דזשואיש פרעס אויכעט ווייל ער איז פראו איזריעל און ער פארדאמט נישט דעם פאוסט, איז אזוי, ברענגטס אונטער אלע צייטונגען זאלן בלייבן דער איד און בלאט, ממילא וועט נחמיה וועבערמאן בלייבן דער צדיק הדור, און זהו ליקו. טאמער וועט עטס דאס נישט טוהן, דעמאלטס וועט זייער נישט גוט זיין ווייל די ענד אוו די דעי,

מען געט דא געלט, מען געט אויס געלט פאר אלע שייגעץ שטיק, פאר אלע שטותים, און אפילו וואס עטס מיינטס איז ערליך, לאמיך דיר געבן א דוגמא. ס'איז יעצט געפארן דער וואלדמאן אויף ארץ ישראל, און ער האט געזאגט פאר די רבנים, ס'זענען געזעסן דארט די דריי סטודזשעס, ס'איז געזעסן שטערנבויך, און ס'איז געזעסן דארטן טובי' חטא זונטאג מאנטאג, און נאך עפעס א רב. און ער האט זיך פארגעשטעלט ער איז דער אמבעסעדער פון די עדה החרדית אין אמעריקע און גייט שיקן א מיליאן דאלער קמחא דפסחא. דער מיליאן דאלער קמחא דפסחא גייט פאר די עדה החרדית פאר אלע זייערע טרייפענע פליישן וואס זיי ברענגען פון די אראבער. זיי ברענגען עס פאר פעניס און זיי פארקויפן דאס פאר די אמעריקאנער אידן פאר גרויס געלט אז דאס האבן זיי פארטיילט קמחא דפסחא. ס'איז אראבישע פלייש. ס'איז א רחמנות אויף יעדן ארעמאן וואס קען זיך נישט אליינס גיין קויפן אין סטאר. ס'איז א שרעק. ווען ס'איז געווען די חלב פרשה. האט מען אריינגעשיקט פון סאטמארע בוטשער פאר רבי הערשעלען בהמה פלייש, האט ער עס געהייסן ארויסטראגן אין גארביטש, דער סיגעטער איז געוואויר געווארן האט ער אים אנגעקאלט, טאמער דו ווילסט עקזיסטירן אין ווילימסבורג זאלסטו עס צוריק נעמען, זאגט ער ס'איז שוין אין גארביטש, האט מען אים געשיקט א נייעם שיפמענט, און דעם נייעם שיפמענט האט ער אויך געהייסן ווארפן אין גארביטש נאר נישט ביי זיך מען זאל נישט דערקענען נאר ביים שכן, ס'איז דאך רוצחים מיט רשעים. און נאך א זאך, ווי קומט אז אמעריקע זאל פארטיילן אזוי פיל געלט פאר ארץ ישראל? דאס איז אלץ ארעמע לייט, ס'איז יונגעלייט וואס זיצן אויף וועלפעיר, פוד סטעמפס און מעדיקעיד, ווי האבן זיי דאס מין געלט צו פארטיילן? דאס קומט פון ארעמע לייט. און נאכדעם נאך א זאך, האו דו יו נאו אז דער אינגערמאן אין אמעריקע האט מער ווי דער אינגערמאן פון ארץ ישראל? כ'האב ענק שוין געזאגט, ארץ ישראל איז מער נישט קיין רחמנות. אמאל האבן זיי נישט געהאט קיין געלט, ס'איז אלץ געווען כולל יונגעלייט, מ'געזעסן און געלערנט, מתוך בדוחק.

ס'איז נאך נישט געווען זייט די וועלט שטייט אזעלכע שיינע הייזער ווי ס'איז דא היינט אין ארץ ישראל, און יעדער הארציגער יונגערמאן האט א דירה, מ'נעמט א משכנתא וואס מ'האלט קיינמאל נישט ביים באצאלן, צוביסלעך נאכדעם ווערט דיוואליועטעד דער דאלער מיט די שקלים, ס'יא הצמדה לדאלער נישט הצמדה, בקיצור רבותי, ס'איז יעדער נאך געווארן דארטן געשטעלט אויף די פיס, ווער זאגט אז די ארץ ישראל'דיגע דארפן נעמען ביי אונז, אפשר דארף מען אונז נעמען ביי די ארץ ישראל'דיגע, ער טוט זיך אויף ער גייט ברענגען א מיליאן דאלער. פון ווי דאס געלט? אפשר די וואס מ'האט יעצט געשאסן ליגט דארט אין זיינע צוואנציג טויזענט דאלער אויכעט? סאו די אידן גייען טרינקען בלוט, זיי גייען נישט עסן קיין פלייש? דאס איז בלוטיג געלט! דאס איז אסאך ארגער ווי צו נעמען געלט פון מדינת ישראל, סאך סאך פיל ארגער! פארשטייסט? אונז זעמיר גוט, מ'גייט געבן געלט, און נאכדעם וועט מען מוזן גנב'נען, ווייל מ'מוז דאך אנהאלטן צופאר. משה דער שייגעץ דער רוצח פרידמאן. האט געמאכט יעצט אן אסיפה מיט יונגעלייט, נאר עשירים, וואס געבן איך ווייס וויפיל טויזענטער אז מען קומט דארט אריין, און דאס איז געווען פאר די מוסדות פון ארץ ישראל, וויסן די מוסדות פון ארץ ישראל האבן גענוג געלט, זיי ווערן אויסגעהאלטן, זיי האבן אונטערן טיש געלט פון די מדינה מיט אנדערע נעמען, זיי האבן גענוג געלט, אונז האבן נישט אזאלכע שיינע שילן ווי זיי האבן, אונז האבן נישט אזאלכע שיינע דירות ווי זיי האבן, סאו וואס איז די פראבלעם? זיי האבן געבויעט גאנץ שיכון סאטמאר אין ירושלים אויף א בית הקברות, סאו פארוואס זאל נישט דאן משה שטערנבוך זאגן אז מען מעג בויען אין בית שמש? דאס איז וואס דא גייט פאר, ס'איז א איר פארשטייט וואס דא גייט פאר? אונז דארף מיר צאמזעצן בעלי בתים, נישט די רבנים זאלן גיין אין דר'ערד אלעס, זיי האבן אונז אראפגעברענגט סעקשועל אביוז, זיי האבן אונז אראפגעברענגט מיט צדקות, זיי האבן אונז מיט אלעם אראפגעברענגט, זיי זענען נישט ווערד מען זאל שפייען אויף זיי, אבער איין זאך, מען דארף צוזאמזעצן באלעבאטים, דא דארף זיין ארדענונג, אין לעיקוואוד איז דא א תקנה מען קען נישט עפענען קיין מוסדות ביז יעדעס אינגל און יעדעס מיידל האט נישט קיין תלמוד תורה אדער א מיידל סקול, דאס הייסט א הנהגה? ס'איז א מורא'דיגע הנהגה, ביי אונז אין וויליאמסבורג ווער ס'וויל עפענט זיך און ווער נישט נישט, און וועמען דו ווילסט ווארפט מען ארויס, און אז דו קאלסט אפ א רב ליסן מען דארף א טובה פאר א איד א בחור ער האט נישט ווי צו גיין צו א מיידל זאגט מען זאל ער גיין אין דר'ערד, הו קעירס? ווער איז משועבד צו אים? און ממילא אז די קהילה געבט אונז גארנישט און די שטאט געבט אונז גארנישט דען זיץ נישט אויף אונזער קאפ, מאך אונז נישט קיין אפיעלס יעדן טאג, קומט אריין א איד דאווענען אין שול, דאנק דעם אייבערשטן ער קומט דאווענען, קומט שבת פאר קריאת התורה, אן אפיעל, ארץ ישראל'דיגע מיט שמער ארץ ישראל'דיגע מיט דרעי ארץ ישראל'דיגע, ווער ברויך דאס? דו געבסט אונז גארנישט זאלסט אונז אויפהאלטן פארן ליינען? סאו יעצט לאמיר מסכם זיין, לאמיר מאכן א פיינעל אנאליסעס. ווי ס'זעהט זיך אויס איז מיין אייגענע פילאסעפי און איך נעם א דיסקלעימער איז דא דא א יד ישראל באמצע מ'האט אים געהייסן זאל אנהייבן צו באצאלן און ווער דער קרעדיטער איז איז נישט וויכטיג צו ס'איז לעזער קעסטענבוים צו משה רוצח פרידמאן צו נאך אפאר מענטשן צו סאטמאר האט אים געבארגט געלט ער זאל מאכן ביזנעס נאו איי דאנט קעיר די חברה האבן אים געדינגען א היטמען זיי האבן אים אראפגערוימט און זיי וועלן נישט זיצן שטיל נאר אז פערלמוטער וועט אדער באצאלן אדער וועט מען אים אויך מאכן די זעלבע און נאכדעם וועלן זיי ווידער נישט זיצן רואיג און פערלמוטער זאלסט גיין צום סקולענער רבינ'ס זון חיים שייעלע, חיים שייע הייסט ער, זאלסט גיין צו אים זאלסט אים מזכיר זיין גראד ווייל דער שייגעץ איז א רשע דורך און דורך אפשר וועט ער קענען געבן אן עצה אפשר וועט ער זאגן פערלמוטער זאל זיך אליינס נעמען דאס לעבן פאר מ'וועט אים מאכן אזא מיתה משונה, הו נאוס? שקצים, לאו-לייפס, סקולענער רבי האט יעצט געבויעט דארט א בילדינג אויף טוירטינט עוועניו, די קינדער האבן זיך ארומגעריסן, דער מענטש האט צוגעשפארט אלע מוסדות פון חסד לאברהם, כמעט אלע, די וואס זיי ברענגען נישט קיין געלט, צוגעשפארט, ער ברויך חסד לאברהם ברויך ער, ער זאגט זאלן די יתומים גיין אין דר'ערד זאלן זיי גיין, צוגעשפארט אין מירון, געווען דארט פופציג זעכציג קינדער, און ער האט נישט אויסגעהאלטן, הערשל וועבער האט עס אויסגעהאלטן, און דער שייגעץ האט אן איידעם. שרי שטערן, דאס איז פון די זעלבע יצחק שטערן משפחה, ער האט געזאגט עד כאן, איך וויל האבן א תלמוד תורה, איך וויל נישט האבן קיין בית יתומים, איך וויל ווערן א רבי, סאו אפשר וועט דער שייעלע קענען געבן אן עצה דארטן אין מאנטריאל וואס צו טון, אבער איך וויל דיר עפעס זאגן, עטס באצאלט צוביסלעך פאר ענקער רשעות, דא גייט נאך זיין אסאך אסאך פראבלעמס. גייט נעמען מענטשן, מען בא'עוול'ט פאר גארנישט, מען באשמוצט פאר גארנישט, עטס מיינט דאס בלוט פון מיין חבר ר' שמעון קעלנער איז הפקר? באלד דריי יאר פייניגט מען אים פאר גארנישט, ממש פאר גארנישט, ווייל ברוך מרדכי האט גע'אישור'ט א סטעיטמענט אז זיין טאטע וועט נישט זיצן אליין, ער'ט זיצן מיט ר' שלום אהרן קעלנער. פארשטייסט וואס ער האט געטון? פארוואס? ווייל מ'האט זיין טאטן איינגעזעצט, מ'האט איינגעזעצט דעם גרעסטן נואף פון שטאט. ס'איז א מחלוקת אין די פוסקים צו יחיאל בראנער איז א גרעסערע נואף ווי ברוך מרדכי לעבאוויטש, צו ברוך מרדכי איז א גרעסערע נואף פון יחיאל בראנער. מ'רעדט פון פינף ביז אכט טויזנט קינדער איטש. דענקסט יעצט אז טאטע איז אינגאנצען צעלאזט געווארן און טאטע טאר נישט זיצן, פארוואס טאר ער נישט זיצן? האט מען גענומען דעם מענטש מען האט אים געצאפט דאס בלוט פאר גארנישט דעם ר' שלמה'ן האט מען אויסגעצאפט דאס בלוט פלאס הונדערטער טויזענטער דאלער קאסט די לויערס, און נאך איז מען אלץ געקומען אים טשעפען דו מוסר אין די גאס מ'האט אים איבעראל ארויסגעווארפן. וואספארא נאנסענס איז דאס? יעדער רוצח שרייט יענעם נאך מוסר? וואס אידיש בלוט זאלט איר וויסן איז נישט הפקר און דער אייבערשטער נעמט זיך אן, נאר ביים אייבערשטן איז דא א זאך, ער געט דיר א טשויס, זאלסט ווערן גוט, דאס הייסט מאריך אף וגובה דיליה, ער געט דיר א טשויס, און ס'דויערט אביסל צייט, אבער נאכדעם באצאלט ער ביטערליך, ווי ס'זעט זיך אויס עט ברוך מרדכי פייגערן אין תפיסה, ער עט נישט, היז נאט גאנע מעיק איט. ער האט געגעבן א פייגער אפ דארט, און ער זיצט אין סאליטערי קאנפיינמענט ווייל ער עט נישט וועלן אז מען זאל מיט אים מאכן משכב זכר ווייל סוף כל סוף איז דאך א איסור כרת. אחד הרובע ואחד הנרבע, סיי דער וואס עס שטופט אריין אין יענעם און סיי דער וואס ער לאט זיך שטופן, ביידע זענען די זעלבע כרת, סאו ברוך מרדכי וויל נישט זיין אין כרת, נאו וועי, ס'איז א מורא'דיגע ווייטאג א פעין צו מאכן משכב זכר, סאו זאגט ער אזוי, אז כ'זאל שוין האבן כרת לאמיך מיך כאטש ענדשויען, נישט יענער זאל זיך אינדזשויען און איך זאל זיין דער נרבע און איך וועל נאך האבן כרת פאר דעם, נאו הי'ז נאט גאנע לעט. און די זעלבע האט מען געטון אינדערהיים, מ'האט באליידיגט אלע רבנים מיט מורה הוראה'ס, ס'איז א שאנדע געווען, דער אייבערשטער האט געהאט צייט, ער האט זיין טאג פאר יעדן. קומען אן אזאלכע מענטשן, ברענגען אראפ מענטשן פאר גארנישט, און נאכדעם האט מען געהאפט, הע, וועט ער געבן אזויפיל געלט, אזויפיל געלט, אזוי האט ער געזאגט, מיין זון איז נישט קיין פראסטיטוט, דו ווייסט נישט מיט וועם דו האנדלסט, וועט קומען אמאל א צייט, וואס די אלע שייגעץ שטיק עט נישט ארבעטן. ס'איז דא א טייטש, חיים של עושר וכבוד, אז דער עושר זאל ליב האבן כבוד, ווייל טאמער האט ער נישט ליב קיין כבוד האסט אים נישט וואס צו פארקויפן. ס'איז דא מענטשן וואס לאזן נישט זייערע קינדער זאלן זיין פראסטעטוטס. עניוועי, מיט דעם וויל איך ענק איבערלאזן יעצט, אז מען דארף עפענען אן אפיס פון גבירים און בעלי בתים. און איך וויל נאך עפעס זאגן, ווי לאנג די בעלי בתים האבן אינפלוענס פון רבנים, עט אלע זייערע געלטער גיין אין דר'ערד, ווייל זיי טוען נישט גוט מיט זייער געלט, אין סוף וועט עס דער אייבישטער צונעמען. עס זענטס גענוג טיכטיגע אינוועסטערס, עטס ווייסט ווי אריינצולייגן געלט און ווי נישט. הערטס אויס ביידע צדדים. הערטס אויס. עטס שרייטס די צייטונג האט נישט אויסגעהערט וואסער א גוטע לענדלארד איז געווען, ס'איז נאר געווען איינער וואס ער האט געהאלטן אז ער איז געווען שלעכט, די איבריגע זאלן אלע האלטן ער איז געווען א פיינער מענטש, ער איז געלאפן אליין פיקסן מיט מעשות. און פארוואס האט די צייטונג נישט אויסגעהערט די צווייטע זייט שרייט עטס. איך האלט עטס זענטס גערעכט. פארוואס האט עטס נישט אויסגעהערט נחום ראזענבערג'ס צד? פארוואס האט עטס נישט אויסגעהערט ר' שלמה אהרן קעלנער'ס צד? פארוואס האט עטס נישט אויסגעהערט אנדערע הונדערט מענטשן וואס עטס האט באגראבן פאר גארנישט? ווי געווען די צייט? סאו ווילאנג עטס גייט חד סטרי וואן וועי אויף איינזייטיג וועט אלעס גיין איינזייטיג אבער אייבערשטער איז פונקט ווי דו אזוי פירט ער זיך צו דיר השם צילך דער אייבערשטער איז ווי דיין שאטן. סאו דאס האט געגעבן א שטיקל אויפקלערונג, נישט קיין הספד, איך זאג נישט קיין הספד, ס'האט געגעבן אן אויפקלערונג ווי פאלש אונזער קאמיוניטי איז מיט געלט, איינער קען דא אוועקלייגן א צווייטן פאר פינף דאלער, מ'דארף נישט מער ווי דאס. מען איז מעסט אפ אין אלע עניינים פון געלט, צדקות געבט מען נישט נאר פאר עשירים, מען פאמפט ארויס פון ארעמעלייט בלוטיג געלט, און ער מוז זיך נעבעך צושטעלן ווייל טאמער נישט עט ער נישט פיטן אינעם סיסטעם, און יעדער דארף דאס אלעס וויסן, און עטס דארפטס אראפווארפן דעם עול פונעם סיסטעם, איר דארפט זאגן טאמער נישט קיין סיסטעם, איז נישט דא קיין סיסטעם, די סיסטעם איז געווען אז מען האט געקענט רעיפן קינדער יונגלעך און מיידלעך, דעטס אלל, אדער דען דעט ווי העוו נאו סיסטעם. און דער אייבערשטער זאל העלפן אז ס'זאל זיין בלע המוות לנצח. די טאטע זאל עס קענען אויסהאלטן, זיין טאטע און מאמע, און זיינע שווער און שוויגער, און זיין ווייב מיט די יתומים, באט איך זאג אייביג, זאל דאס זיין די אבן הפינה, דאס זאל זיין די גראונד סטאון, אז מען זאל זיך אויסלערנען אז מען דארף האבן משא ומתן באמונה, די רבנים זאלן אנהייבן צו רעדן פון דעם, און זאלסט אנהייבן צו וואטשן וואס דו טוסט, ווייל דער רב שלעפט אריין שלעפט אריין. איך האב אמאל געזעהן ווי א יונגערמאן העלפט פאר א רב, איך קען דעם יונגערמאן ווייל ער איז מיר א משפחה, ער דרייווט דעם רב, ווען די רב ברויך א קאר דרייווט ער אים, זאג איך דעם רב, דו ווייסט וויפיל עס קאסט צו דינגען א קאר סערוויס? פֿופֿצן דאלער אויף בארא פארק, צען דאלער דא, דריי דאלער דא, זאג איך דו ביסט מטריח א מענטש פון די ארבעט, דו ווייסט אז די יונגערמאן האט נישט קיין לחם לאכול? זאגט ער איך האב נישט געוויסט, זאג איך ס'הייסט האסט נישט געוויסט, האסט נישט קיין רוח הקודש? זאגט ער ניין, נו האסט אים געדארפט פרעגן, איך האב געמיינט אז דו האסט געוויסט ער איז א מיליאנער און טוט עס ווי מען זאגט אין ספעיר טיים. אז האסט נישט געוויסט האסט אים געדארפט פרעגן יונגערמאן פון ווי לעבסטו? יונגערמאן וואטס גאוינג אן וויט יו? וויאזוי קומסטו מיר אינמיטן טאג געבן א דרייווינג דזשאב וואס קאסט פֿינף דאלער און דו פארלירסט צוואַנציק דאלער אויף די שעה ווי דו ארבעטסט? פלאס דיין רעפיוטעישן א באס וועט דיך נישט האלטן לאנג אז דו וועסט אזוי דיך אויפפירן. סאו רבותי, דארפטס נישט טראסטן א רב, און איך בעט די בעלי בתים, לאזטס ענק אפ פון די רבנים, ווען זיי קומען אריין מיט א פלאן מען דארף עפעס האבן געלט פאר א זאך, זיי וויסן ס'איז שקר, בלאף, ס'איז פארהערשן קלאר אביסל זנות געלט. דעטס אלל איט איז, אדער ער זאל זיך קויפן א דירה פאר די קינדער, מאך זיכער דו ווייסט די פעקטס פון ביידע צדדים, און נאכדעם זאלסטו דיך אראפזעצן און רעדן, און נאכדעם וועט מען געבן צדקה, אין לאנדן איז דא טויזנטער גבירים וואס האבן באנקראטירט, עטס ווייסט פארוואס? ווייל אלע גבירים האבן עס געוואלט מאכן איזי, מאכט איזי, דארף איך צו האבן צו טון מיט יעדן קאלעקטער? איך געב איבער א גבאי צדקה. א גבאי צדקה האט נישט דעם זעלבן געפיל, און חוץ פון דעם ער וויל הערן ווי דער גביר וואס ער איז א פערסאנאליטי הערט אויס זיינע צרות דאס אליינס די גמרא זאגט ווען איינער געבט צדקה איז עס זעקס ברכות והמפייסו בי"א, דער גבאי צדקה קען אים נישט מפייס זיין ווי דער גביר. און זיי זענען אלע געגאנגען לטמיון און אין אמעריקע אויכעט, חיים יידל פלעגט אליינס טיילן זיינע צדקות, ווען ער האט אריינגענומען א גבאי צדקה ווייל איינער האט אים אנגעמאקלט איז ער געגאנגען אין דר'ערד. דאס איז געווען דיין נסיון, דו דארפסט כאפן די מכות אויכעט. עניוועי, זייטס אלע געזונט און דער אייבערשטער זאל העלפן אז ששוין לא ישמע שוד ושבר בגבולינו, און זאל שוין זוכה זיין צו משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.